א גוט יאר, אזוי מ'איז זיך צאמגעקומען פאר די תנאים פון מיין טאכטער, וויל איך זאגן אפאר ווערטער. אונז זאג מיר אין די הגדה של פסח זאג מיר אונז פערצן מדריגות, דאס איז, דאס איז מרומז אויכעט וואס שלמה המלך זאגט, ס'איז דא י"ד עתים לטוב און י"ד עתים לרע, סאו דאס זענען די פערצן מדריגות, ס'איז דא אויף דעם א גאנצער שמועס אבער כ'וויל נישט יעצט אריינגיין. זאג מיר אונז אזוי, כמה מעלות טובות למקום עלינו, וויפיל גוטע זאכן האט השם יתברך געטון צו אונז? די ערשטע איז, אילו הוציאנו ממצרים, ווען השם יתברך וואלט אונז בלויז נאר ארויסגעצויגן פון מצרים, ולא עשה בהם שפטים, און ער וואלט נישט געמאכט קיין שטראפן פאר די מצריים, דיינו, וואלט אונז אויך געווען גענוג. דאס מיינט, ס'וואלט אונז געווען גענוג אז אונז זאלמיר לויבן דעם אייבערשטן פאר דעם וואס ער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים. יעצט קומט דאס צווייטע, אילו עשה בהם שפטים, ווען דער אייבערשטער וואלט ווען זיי נאר באשטראפט, ולא עשה באלהיהם, און ער וואלט נישט באשטראפט זייערע אפגעטער, דיינו, וואלט אונז אויך געווען גענוג. יעצט גייט די דריטע. אילו עשה באלהיהם, ווען דער אייבערשטער האט געשטראפט זייערע אפגעטער אויכעט, ולא הרג את בכוריהם, און ער וואלט נישט געהארגעט זייערע בכורים. דיינו, וואלט אונז אויך געווען גענוג, אונז וואלט מיר געדארפט אייביג לויבן דעם אייבערשטן אויף וואס ער האט געטון ביז יעצט.

יעצט קומט די זעקסטע זאך, אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, ווען דער אייבערשטער וואלט אונז ווען געשפאלטן דעם ים, און ער וואלט אונז נישט אדורך געפירט אינעם ים אין די טריקעניש. עס מיינט אז ס'וואלט געווען א נאסע דורכגאנג

דיינו, וואלט אונז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאמבער אכט. אילו שקע צרינו בתוכו, ווען ער וואלט איינגעזינקען אונזערע פיינט אין דעם ים אריין, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה, און ער וואלט אונז נישט געגעבן אונזערע באדערפענישן די גאנצע פערציג יאר, דיינו, וואלט אונז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאמבער ניין. אילו סיפק צרכינו במדבר, און דער אייבערשטער האט אונז ווען געגעבן אונזערע באדערפעניש אין דעם מדבר ארבעים שנה, פערציג יאר, ולא האכילנו את המן, ער האט אונז נישט געגעבן ווען צו עסן דעם מן, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאמבער צען, אילו האכילנו את המן, און ער געט אונז ווען דעם מן, ולא נתן לנו את השבת, און ער געט אונז נישט דעם הייליגן שבת, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאמבער עלף. אילו נתן לנו את השבת, ווען ער געבט אונדז ווען דעם שבת ולא קרבנו לפני הר סיני, און ער האָט אונדז נישט ווען מקרב געווען צום באַרג סיני, דיינו, וואָלט אונדז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאָמבער צוועלף. אילו קרבנו לפני הר סיני, ווען ער וואָלט אונדז ווען מקרב געווען צום באַרג סיני ולא נתן לנו את התורה, און ער וואָלט אונדז נישט געגעבן די תורה, דיינו, וואָלט אונדז אויך געווען גענוג. יעצט קומט נאָמבער דרײַצן. אילו נתן לנו את התורה, ווען ער געבט אונז ווען די תורה ולא הכניסנו לארץ ישראל און ער ברענגט אונז נישט אריין אויף ארץ ישראל, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג, אילו הכניסנו לארץ ישראל, ווען ער ברענגט אונז ווען אריין אין ארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה און וואלט אונז נישט געבויעט דעם בית המקדש, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג. דאס זענען די פֿערצן זאכן וואס, דאס איז די פֿערצן מדריגות, דאס האט צו טון מיט די י"ד עתים לטובה, עס איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין. יעצט זאגן מיר אונז ווייטער אין די הגדה, אוי על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, וויפיל מאל און נאך און מער דארף מען אונז דאנקען דעם אייבערשטן פאר אלע זאכן,

און דעם בכלל דאס בויען דאס בית המקדש האט מכפר געווען, און אזוי ווייטער. יעצט האב איך געוואלט אנהייבן פותחין בכבוד השם יתברך תחילה לאמיר קודם געבן א שבח והודאה פארן הייליגן באשעפער, לאמיר אנהייבן אזוי, אילו ווען דער אייבערשטער וואלט אונז געגעבן א פיינעם שידוך, און ס'וואלט נישט געווען אזא שיינע משפחה מיוחסת בישראל, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג. אילו אז דער אייבישטער האט געגעבן א שיינע משפחה מיוחסת בישראל און זענען כהנים אויכעט, דיינו וואלט אונז אויך געווען גענוג, גראדע זיי זענען כהנים און זענען אייניקלעך פון ר' יוסף לייב כהנא פון סיגוט און אונז זעמער אויך אייניקלעך. ס'איז דא א מעשה, ר' יוסף לייב כהנא פון סיגוט איז געווען דער איידעם ביים מראה יחזקאל, און ר' יוסף לייב כהנא איז געווען א ביזנעסמאן, און די קינדער פלעגן זאגן אייביג פאר מראה יחזקאל, וואס איז דער טאטע אזוי מקרב דעם איידעם ר' יוסף לייב כהנא פון סיגוט? האט ער געזאגט, זיין אשר יצר איז אזוי גרויס ווי ענקער תורה. ער איז געווען א ביזנעסמאן, אויף דער עלטער האט ער זיך שוין געזעצט לערנען אויכעט, אבער ער איז געווען אין די יונגע יארן א ביזנעסמאן, א סוחר, אבער ער איז געווען א איד וואס ער האט געדינט דעם אייבערשטן אלס ביזנעסמאן אויך.

טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ברוך השם א משפחה מיוחסת בישראל, כהנים, און א בחור א תלמיד חכם, א תלמיד חכם מופלג, איז על אחת כמה וכמה טוב וכפילו אם כי פעלת למקום הוא לעיני, וויפיל דארף מען אונז דאנקען פארן אייבערשטן. ס'איז דא א ווארט פונעם סאטמאר רבי'ן זכרונו לברכה אז ס'איז דא דריי זאכן וואס א מענטש זוכט און ער וויל נישט געפינען, איינס איז א בלוטסטראפ ביי אן איי, ער דרייט עס איבער, ער זוכט אבער ער וויל עס נישט געפינען, ער וויל אז ס'זאל נישט האבן א בלוטסטראפ. און די אנדערע איז חמץ, ביי בזמן בדיקת חמץ, מען וויל דאך נישט טרעפן, מען וויל טרעפן די צען ברעקלעך ווייל דאס איז אוועק געלייגט על פי הכתבי אר"י, דאס איז אויסגעהאלטן על פי קבלה, אבער מען רעדט אנדערע מיני חמץ וויל ער נישט טרעפן. און די דריטע זאך האט דער רבי געזאגט א בחור א תלמיד חכם, דער רבי האט געזאגט יעדער קומט צו מיר אריין און בעט ער זאל טרעפן א בחור א תלמיד חכם, באמת זאגט דער רבי איך טראג זיי אן בחורים תלמידי חכמים פון ביי מיר אין די ישיבה, נע רבי דעם וויל איך נישט, זאגט דער רבי איך פארשטיי פארוואס ווייל דארט איז נישט דא צופיל געלט, אדער אמאל איך פארשטיי פארוואס ווייל א נארישקייט דא א נארישקייט דארט, זאגט ער דו זוכסט א תלמיד חכם זאלסט אים נישט טרעפן, יעדער זאגט נאר איך זוך א תלמיד חכם אבער נישט אויף צו טרעפן. ברוך השם ביי אונז אין שטוב די כלה האט געזוכט דווקא א בחור א תלמיד חכם געווען מוכן מוותר צו זיין אויף אסאך זאכן און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז זי האט נישט געדארפט מוותר זיין אויף גארנישט זי האט געטראפן א בחור א תלמיד חכם א בחור א ירא שמים מיט א גוטן נאמען איז דארף מען אונז זיצן און לויבן דעם אייבערשטן סא די תנאים איז געמאכט אנצוהייבן פאר לויבן פארן אייבערשטן ס'נאר דער אנהייב אונז וועל מיר א גאנץ לעבן לויבן דעם אייבערשטן. יעצט, דוד המלך זאגט אין תהילים, כמופת הייתי לרבים, איך בין אזוי ווי א מופת פאר די וועלט. דאס מיינט, לענינינו איז אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס זיי זעען אז ס'ווערן געטון מורא'דיגע עוולות, ס'איז נישט קיין חילוק וואס די עוולות זענען, אין מיין קעיס איז עס געווען אז קינדערלעך פלעגן מיר קומען זאגן אז די מלמדים טוען וואס מ'טאר נישט, מען קען נישט גיין אין קיין מקווה, ס'איז נישט סעיף, מען טוט מיט אונז וואס מען טאר נישט. ס'איז ממש געווען א עקל צו הערן וואס איז פארגעגאנגען. איז געווען צוויי וועגן וואס כ'האב געקענט טראכטן, דעם ערשטן וועג האב איך געקענט טראכטן אזוי, ס'איז דא ווי מען רופט עס ביי אונז די מעדזשיק ווארד שידוכים, ס'שטייט אזויפיל אזהרות אין די תורה מען זאל נישט דינען עבודה זרה, עבודה זרה, היינט איז דאך שוין נישט דא קיין עבודה זרות, די אנשי כנסת הגדולה האבן דאך דאס מבטל געווען, סאו וואס איז היינט די גאנצע זאך, מען זאגט עבודה זרה און מען זאגט ביי קרישמע פן השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחוויתם להם, וואס איז דא ווי דא היינט עבודה זרה? די תירוץ איז, ביי אונז איז אויך געבליבן א חלק פון די עבודה זרה, די אנשי כנסת הגדולה האבן עס נאר שוואכער געמאכט, אבער ס'איז דא היינט עבודה זרה, ביי אונז למשל אין אונזער סאסייעטי שידוכים איז עבודה זרה. וואס דאס מיינט איז אזוי, א מענטש מאכט א חשבון, כ'מוז צושטיין מיטן עולם, ווייל טאמער נישט וועט מען נישט גיין קיין שידוכים. איי, לאמיר פארשטיין, איז דא א באשעפער וואס ער פירט די שידוכים? יא. נו, וואס ביסטו אזוי באזארגט ס'וועט נישט גיין קיין שידוכים? יעצט, אוודאי, מען דארף זיך האלטן אין סאסייעטי, מען דארף זיין א מענטש פון סאסייעטי, מען דארף גיין געהעריג אזוי ווי יעדער גייט אנגעטון, מען דארף. זיין איידל בין הבריות, אוודאי מען רעדט נישט פון דעם, מען טאר נישט גנב'ענען, מען טאר נישט גזל'ען, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט אדער ווען ס'קומט אז מען זאל מוחה זיין פאר א פרצה וואס יעדער איז מחויב מוחה צו זיין, אויף דעם האמער אונז ערבות, איז אין אזא צייט טאר מען נישט קוקן שידוכים מיט אהער מיט אהין. צו מ'עט דיך ארויסווארפן פון דזשאב צו כדומה, ס'דא אין שלחן ערוך, אין יורה דעה, סימן שין למד דלת, ווען מ'דארף מוחה זיין, וויפיל מ'דארף מוחה זיין, די של"ה הקדוש זאגט אין די הקדמה אז ס'א מחלוקת צו עד כדי הכאה צו נאך די הכאה מוז מען אויך נאך מוחה זיין, זאגט די של"ה הקדוש אויב ס'איז א זאך וואס דער ציבור איז פארכאפט דערין און א רבים טוט אן איסור איז מען מחויב מוחה צו זיין אפילו נאכן שלאגן אויך. מען קען נישט יעצט זיך אפשטעלן און מאכן חשבונות, איך קען נישט מוחה זיין ווייל ווען אזוי מיט שידוכים מיט די קינדער מ'עט מיך ארויסווארפן פון די ארבעט, דאס איז אן עוון פלילי דאס צו טון, און יעדער האט אייביג געהאלטן אין איין שרייען יא זעהסט האסט מוחה געווען, האסט געטון וואס דו האסט געהאלטן ס'איז גוט, אבער ס'איז נישט גוט, והא ראיה זיי האבן דיך אונטערגעברענגט מיט שידוכים. עס גייט דורך נאך א יאר און נאך א יאר, און וואס איז מיט דיינע קינדער? דיינע קינדער זענען נישט אזוי חשוב ווי אלע קינדער זענען זיך געקומען באקלאגן אז מען טוט מיט זיי כל דבר אסור? שוין, איך האב נישט געהאט וואס צו ענטפערן, איך בין געבליבן שטיל. נישט וואס איך האב געהאלטן אז איך האב נישט געטון גוט, נאר איך האב געהאפט און געבעטן דעם אייבערשטן אזוי ווי. ער זאל מיך ארויסנעמען פון די צרה, אזוי ווי מען פארציילט א מעשה, דער הייליגער חוזה פון לובלין איז אמאל געגאנגען אין די גאס, איז געווען א בלאטע און ער האט געזינקען נאך טיפער נאך טיפער, אמאל איז נישט געווען די ראודס, און אויב מען זינקט איז מען געזינקען ביז מען איז געשטארבן, און ס'איז שוין אנגעקומען דאס וואסער ממש ביז צו די בארד, האט דער חוזה פון לובלין געזאגט רבונו של עולם איך ווייס דעם אמת, איך ווייס פארוואס דו האסט מיך דא אריינגעווארפן אין די בלאטע. ווייל דו ווילסט אז סוף כל סוף זאל איך דיך קענען לויבן, רבונו של עולם נעם מיך ארויס ווייל איך וויל דיך לויבן, און נאכדעם עפעס דורך געגאנגען א גוי צו עפעס א איד און ער האט אים געווארפן א שטריק און ער האט אים ארויס געשלעפט, ווען דער אייבערשטער מאכט א מענטש זאל זינקען אין די בלאטע מאכט ער נישט ווייל ער וויל ער זאל זיך דערטרענקען, דער אייבערשטער האט גארנישט ווען איינער איז א שוכן עפר, לא המתים יהללו קה ולא כל יורדי דומה, ער וויל נאר. אז דו זאלסט אריינזינקען, און נאכדעם ווען דו וועסט ארויסקומען זאלסטו זיין כמופת הייתי לרבים, זאגט דוד המלך, איך בין דער מופת, איך בין דער וואס ער ווייזט פאר די וועלט, שידוכים פירט דער אייבערשטער, דארפסט זיך גארנישט דערשרעקן, דאס איז אלץ נאר אן אחיזת עיניים, איך האב נאכגעזאגט אמאל א ווארט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים.
וויאזוי העלפט טבילה? דער אייבערשטער וויל געבן א מענטש יסורים, איז ער מתפלל און נעמט עס פון דער אייבערשטער אוועק. כ'מיין וויאזוי העלפט דאס? אויב די רצון השם איז ער זאל האבן יסורים, וויאזוי העלפט תפילה עס אוועקצונעמען? איז דא זייער א שיין טיף ווארט, ס'ווערט געברענגט פון ר' חיים בריסקער. ר' חיים זאגט אזוי, דער אייבערשטער וויל נישט א איד זאל האבן יסורים, חס ושלום. דער אייבערשטער וויל נאר דו זאלסט דיך דערמאנען אז מ'דארף דאווענען און לויבן דעם אייבערשטן און בעטן דעם אייבערשטן. טאמער איז עס א מענטש עס צו טוהן די זאכן, זאגט אים דער אייבישטער האסט פארגעסן איך וועל דיר געבן יסורים, און די יסורים וועט דיך מאכן אז זאלסט דאווענען, אבער נישט אז דער אייבישטער האט געוואלט זאלסט האבן יסורים, חס ושלום, די זעלבע דא אויך, עס האט געדוירט אפאר יאר ביז מען האט געטראפן שידוכים, ברוך השם מיין זון איז אויך א חתן געווארן, און מיין טאכטער א כלה געווארן, נישט די פשט איז ווייל די רשעים האבן דאס אויפגעהאלטן, ניין, די פשט איז אז דער אייבישטער האט געוואלט אז מען זאל וויסן, און ער זאל ווייזן. כמופת הייתי לרבים, אז זאלסט וויסן, מען דארף מוחה זיין ווען מען זעהט ס'איז דא א פרצה אדער א חילול השם אדער חלילה זנות, און בפרט נאך ביי קינדער, און זאלסט דיך נישט דערשרעקן פאר גארנישט. איז דאס וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל נישט גיין שידוכים אפאר יאר איז געווען געמאכט צו ווייזן אז יעצט וועט עס יא גיין? מיטן אייבערשטנס הילף, און ס'איז געמאכט דיר צו ווייזן אז דו טארסט דיך נישט דערשרעקן פאר דעם וואס דער עולם סטראשעט דיך מיט שידוכים צו מיט אנדערע זאכן דארטן אין א צייט וואס ס'איז דא א חילול השם. סאו, נישט די ווארט איז אז זיי האבן אפגעהאלטן די שידוכים, די ווארט איז אז דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן אז ער פירט די וועלט, און אז ס'האט געדוירט אפאר יאר, דאס איז א חלק פונעם כמופת הייתי לרבים, ס'ווערט געברענגט ביי אברהם אבינו שטייט וילך למסעיו, ער איז געגאנגען צוריק צו זיינע פלעצער, נאכדעם וואס איז געווען די מעשה, ער איז געווען אין מצרים פארכאפט, מען האט גענומען שרה'ן, נאכדעם האט זי פרעה ארויסגעגעבן, און ער האט זי נישט מטמא געווען, און שטייט וילך למסעיו, זאגט רש"י צוויי זאכן. איין זאך זאגט רש"י, וילך למסעיו, אז א מענטש זאל זיך אויסלערנען א דרך ארץ, מען זאל צוריק גיין אויפן זעלבן פלאץ ווי מען איז איינגעשטאנען ווען מען איז געגאנגען. די צווייטע זאך זאגט רש"י, בחזרתו פרע הקפותיו, ווען ער איז צוריק געגאנגען האט ער באצאלט איבעראל ווי ער איז שולדיג געבליבן. יעצט זאגט דער הייליגער חתם סופר א מורא'דיג ווארט, פחד פון א ווארט. ער פרעגט א קשיא, דער חתם סופר, אונז געפין מען נישט אז אברהם אבינו זאל האבן געבארגט געלט, שטייט נישט אין פסוק ער האט געבארגט געלט, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווען ער וואלט געוואלט בארגן געלט ווער וואלט אים געבארגט געלט? א איד וואס ער לויפט אוועק פון ארץ ישראל ווייל ער האט נישט קיין געלט, ער איז הונגעריג, ס'איז דא א גרויסער הונגער, פארט ער אויף מצרים, אויפן וועג גייט ער צו צום אינקיפער, צום האטעל קיפער, און ער זאגט אים, הער בארג מיר טויזנט דאלער. וועלכע מענטש וואלט אים געבארגט געלט? איך ווייס נישט צו דו'סט צוריקקומען, איך ווייס נישט וואו דו פארסט, צו וועלכע לאנד דו וועסט אנקומען, און אז אין מצרים וועט זיין א הונגער וועסטו אנקומען אויף איראק, אויף בבל, ווער ווייסט וואו, ווער גייט דיר בארגן געלט? און נאכדעם, ס'שטייט נישט אין פסוק קיין שום ווארט פון געבארגט, שטייט וילך למסעיו. דאס זענען די זאכן וואס דער חתם סופר איז מעורר אויף די קשיות אויפן פסוק. עניוועי, זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע בחינה. אברהם אבינו האט געזאגט, ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, באשעפער קען אלעס, ער האט באשאפן די וועלט, האט אים יעדער גוי געפרעגט, אברהם אבינו, דו שלעפער וואס דו ביסט, דו פארקויפסט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, און פארוואס ביסטו אזא אפגעריסענער שלעפער, פארוואס דארפסטו לויפן ווען ס'דא א הונגער יאר אין ארץ ישראל, דארפסטו לויפן אויף מצרים, וויאזוי זעסטו אויס? בקיצור. דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו'ן זאלסט גיין אויף מצרים ווייל צא כבוש דרך לבניך ווי ס'ווערט געברענגט אין מדרש און אין אלע אנדערע פלעצער דאס האט ער זיי נישט געקענט מסביר זיין ווייל אז אברהם אבינו האט געגלייבט ס'דא א באשעפער און דער אייבערשטער האט אים געזאגט צא כבוש דרך לבניך איז גוט. אבער אז דער גוי ווייסט נאכנישט אז ס'דא א באשעפער, דו פארקויפסט אים ס'דא א באשעפער וואס ער קען שפייזן די גאנצע וועלט און ער קען אלעס טון, אה, עט די ענד אוו די דעי קוק וויאזוי זעהסטו אויס, פארוואס העלפט ער דיר נישט? יעצט איז אברהם אבינו ליידער שולדיג געבליבן פאר יעדן איינעם א תירוץ. יעצט אויפן וועג ווען אברהם אבינו איז צוריק געקומען האט ער געהאט, שטייט אין פסוק, ער איז געווען גדול מאוד במקנה, ער האט געהאט אלעס, ער האט געהאט פי מיט אלעם, ער האט געהאט נאך א זאך וואס ווערט געברענגט אין פרקי דרב אליעזר, בשעת ווען מען האט גענומען שרה'ן צו פרעה'ן, און דער אייבערשטער האט געשטראפט פרעה'ן, און נאכדעם ווען ער האט איר ארויסגעלאזט, זאגט דער פרקי דרב אליעזר, ער האט געגעבן פאר שרה'ן דעם דיד פון ארץ גושן. ארץ גושן איז געווען די בעסטע פלאץ פון גאנץ מצרים. ווען יוסף הצדיק האט געזאגט זאלטס ענק באזעצן אין ארץ גושן, זאגט ער, עטס זאלטס עסן מחלב הארץ. נישט חלב, חלב מיינט די בעסטע פלאץ פון גאנץ מצרים איז געווען ארץ גושן, יעצט מצרים איז געווען די שענסטע מעטראפאליס בימים ההם, אין פסוק ווערט געברענגט כגן השם אזוי ווי דער גארטן פונעם אייבערשטן, דאס מיינט דער גן עדן כארץ מצרים. ער זאגט דער של"ה הקדוש און דער אר"י הקדוש זאגט עס אז ס'איז א כ"ף הדמיון, דאס מיינט שטייט נישט גן השם כארץ מצרים נאר כגן השם כארץ מצרים, ביידע זענען געווען אויף די זעלבע בחינה, איר קענט אייך פארשטעלן? יעדער איד האפט אז ער'ט טוהן תורה מצוות מעשים טובים און גייט צוקומען צום גן עדן, און דא זאגט מען דיר כגן השם כארץ מצרים, ארץ מצרים איז געווען אזוי ווי דער גן השם, יעצט. עס ווערט געברענגט אין די ספרים בחינות וואס דאס מיינט, דאס מיינט צו זאגן אז אזוי ווי אין מצרים האט מען זיך אויסגעלייטערט פון כור הברזל און מען האט זוכה געווען צו די תורה, מען האט זוכה געווען צו עולם הבא, דאס איז די בחינות, אבער למעשה אין חומש שטייט כגן השם כארץ מצרים, עס האט געוואקסן אין מצרים, עס איז געווען אלעס, מצרים איז געווען די מעטראפאליס פון די וועלט, יעצט אין די מעטראפאליס די שענסטע פלאץ איז געווען גושן, און דעם דיד פון גושן האט געהאט די באבע שרה. דער אר"י הקדוש ברענגט, ווען נישט דאס וואס פרעה געט איר דעם דיד פון ארץ גושן, וואלטן אידן נישט געקענט האבן א תקומה אין דעם ערות הארץ. דאס איז געווען א פלאן וואס דער אייבערשטער האט פאראויס געזען, אז מען זאל ארייננעמען שרה'ן אין פרעה'ס הויז, און אז זי וועט זיין אין פרעה'ס הויז, דעמאלטס עט זי מתגבר זיין זיך אויף אלע נסיונות פון זנות, און דאס עט אריינברענגען אז אידישע קינדער עלן שפעטער האבן א קיום אין. זיי האבן אויך נאר געקענט האבן א קיום ווייל פרעה האט געגעבן ארץ גושן פאר שרה, איז במילא איז דארט געווען איין שטיק קדושה, ווי יעקב אבינו איז אנגעקומען אויף מצרים, וואו האט זיי פרעה באזעצט? בארץ גושן, בקיצור דאס איז געווען ארץ גושן, יעצט פיקטשער אין יור מיינד אמעריקע, ניו יארק איז די גרעסטע ביזנעס שטאט, און אויך מסתמא פון די מערסטע מענטשן וואוינען, און מאנהעטן איז די די קריעם אוו די קראפ, דאס איז די העכסטע פון די העכסטע. שטעל דיר פאר ווען איינער האט דעם דיד פון גאנץ מאנהעטן, שרה אמנו האט געהאט דעם דיד פון גאנץ ארץ גושן, סאו אברהם אבינו איז געווען אזוי רייך ער האט געהאט בקר און צאן, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ער איז אויך געווען א ריעל עסטעיט ענטרעפרענור, ער האט געאונט. מאנהעטן, ער האט געאונט ארץ גושן, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? יעצט, וילך למסעיו ער האט צוריק געגאנגען אויף די אלע וועגן, ער האט פון קיינעם קיין געלט נישט געבארגט אפילו גייענדיג אויך נישט, ער האט נאר שולדיג געבליבן יעדן א קשיא וואס יעדער האט געהאט, ס'איז דא א באשעפער, ער קען געבן געלט, און פארוואס געט ער דיר נישט, וואס ביסטו אזא אפגעריסענער שלעפער, וואס דארפסטו לויפן פון לאנד צו לאנד. איז כאמור, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט, ער האט זיי נישט געקענט מסביר זיין דעם סוד פון צא כבוש דרך לבניך. למעשה אבער, אויפן וועג ווען ער איז צוריק געקומען האט ער שוין געהאט פון אלעם און ער איז שוין געווען א ריעל עסטעיט אונער, הי העד עווריטינג גאוינג פאר הים. איז בחזרתו פרע הקפותיו, זיין צוריק גיין, דאס האט אלעס באצאלט. ס'האט אלעס באצאלט. יעדער האט געזען, העי, איז דאך יא דא א באשעפער אויף די וועלט. קוק וואס ער האט געטון מיט אברהם אבינו. ער האט געמאכט פון א מענטש וואס האט געלאפן נעבעך פאר הונגער, אים געמאכט פאר א ביליאנער אן ענטרעפרענוער אין ריעל עסטעיט און האט אים געמאכט מיט בקר וצאן און מיט אלע גוטע זאכן. דאס זאגט דוד המלך כמופת הייתי לרבים. דו דארפסט דיך נישט דערשרעקן, אמאל נוצט דיך דער אייבערשטער אז דו זאלסט ווייזן פאר די וועלט, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, אז איך הער ס'איז דא אן עוולה, דארף מען עס פאררעכטן. אה, זיי סטראשען דיך מיט שידוכים? הער אויס, בסוף כל סוף פירט דער אייבערשטער די שידוכים, און פארוואס ס'דארף דויערן צייט? דאס איז זאכן וואס אונז מיר קיינמאל נישט אויסרעכענען. דער אייבערשטער האט געזאגט אברהם אבינו צא כבוש דרך לבניך, און ווען נישט ווייסט ער אויך נישט פארוואס ער דארף גיין, און האט אפילו נישט געוואוסט וואו ער דארף גיין, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אל הארץ אשר אראך, דער אייבערשטער זאגט נישט אויס זיינע חשבונות פאר קיינעם, און ווען משה רבינו זאגט הודיעני נא דרכיך, לאמיך וויסן דיינע סודות, זאגט אים דער אייבערשטער יא, וראית את אחורי, ופני לא יראו, נאכדעם וואס עס וועט אדורכגיין עסטו קענען פארשטיין אלע סודות. פארוואס ס'איז אזוי געווען, אבער כ'קען דיר דאך נישט דערציילן פון פארנט אלעס. די סמך מם וועט דאך אויכעט אויסהערן און עט וויסן מיינע פלען און עט עס טרייען צו שטערן. נישט דא אזא זאך. אונז ווערמער יעצט געוואויר יעדע זאך, ס'איז דורך געגאנגען א נס חנוכה, א נס פורים, ס'איז דורך געגאנגען פסח, מיט אלע זאכן, אונז ווערמער געוואויר אלע סודות, אלע, אלע וויפיל מ'קען פארשטיין, און יעדער פארשטייט אויף זיין מדריגה. קוקטס אן איין בריוו פון רבי שמשון אסטראפאלי, אויף איין שטיקל כתבי אר"י, אויף. פינף ווערטער וואס דארטן טוט זיך אפ, און נאכדעם לאזט ער נאך אויס והוא רחום יכפר עון, און איך זאג אויס אזאלכע גרויסע סודות און ער האט באצאלט א ביטערע פרייז, ער האט געהאלטן אינמיטן דאווענען איז אריין געקומען א פוילישער קאזאק און האט אים אריין געשטאכן א שווערד פון אונטן ביז ארויף צום מח און ער איז געווען אין אזא דביקות, האט נישט געפילט די גאנצע צייט אז מען שטעכט אים. און נאכדעם איז עס אריינגעגאנגען די שפיז אין מח איז ער אראפגעפאלן און ער איז אוועק. איז וויפיל מען קען פארשטיין און וויפיל דער אייבערשטער ערלויבט מען זאל פארשטיין קען מען פארשטיין אבער אלץ נאר נאכדעם נישט פארדעם. נאכדעם פארשטיי מיר אונז דעם סוד פון יהודה ותמר מען פארשטיי מיר דעם סוד פון נעמי מיט רות און פון רות און בועז נאר נאכדעם. פארדעם קען מען דאס נישט פארשטיין ווייל דער אייבערשטער מוז דאס אלעס באהאלטן. איז על כל פנים ווען ס'גייט א מענטש שווער דארף ער זיך בארעכענען פארוואס גייט אים שווער. אויב עס גייט אים שווער ווייל ער פילט ער זינדיגט, דארף ער תשובה טון. אבער אויב ער פילט אז ער האט גארנישט געטון שלעכטס, ס'איז נאר ווייל די גאנצע אינווייראמענט איז אזוי מקולקל, אזוי פארדארבן, די גאנצע סאסייעטי איז כולם סר יחדיו, און ס'מוז זיין איינער וואס זאל זאגן דעם אמת, דעמאלטס איז נישט דא אזא מין זאך ווי ער זאל זיך מעגן צוריקהאלטן. שטעל דיר פאר, שוין, שוין, געקומען די צייט, מ'האט שוין ברוך השם געטון די שידוכים. שטעל דיר פאר וויאזוי איך וואלט זיך נישט געקענט מוחל זיין אז איך בין געווען דער מענטש וואס מענטשן, יונגלעך און בחורים זענען געקומען וויינען צו מיר, און איך האב עס מעלים עין געווען? וואסערע פנים טראג איך? איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס האב איך געהערט פון א איד וואס ער איז געווען בשעת מעשה דארט, אונזער הייליגער רבי איז ניצל געווארן כ א כסלו, דאס איז דער גרויסער נס וואס אונז פראווען מיר, און ער איז ארויפגעפארן אויף ארץ ישראל. דעם ערשטן יום כיפור וואס דער רבי איז געווען אין ארץ ישראל, האט דער רבי געזאגט, וידוי ברבים, על חטא שחטאנו לפניך, האט דער רבי געזאגט, מען האט געזען ווי אידן ווערן פארברענט לעבעדיג, די אידישע גופים האבן זיך געדרייט אין אלע פעלדער און אין אלע גאסן, דער רבי האט געזאגט, רבונו של עולם איך טו תשובה, טאמער האב איך געהאט א הרהור רע חלילה, ס'איז דאך א מורא'דיג ווארט. א צדיק יסוד עולם, א איד ווי די רבי וואס האט נאכדעם אויפגעשטעלט דאס אידישקייט נאכאמאל, איז געווען אזוי ווי נוח, ער האט געזען אן עולם וואס איז געווען געבויעט און אן עולם וואס איז געווען חרוב, און ער איז געווען דער גרויסער פארלויפער אז מען זאל צוריק שטעלן כלל ישראל, און קוק צו אן קיין עין הרע, ביידע ארמארי'ס זענען געווען פול מיט קינדער, און דאס איז נאכנישט אלעס וואס מען פארמאגט. און דאס איז צו דאנקען פאר דעם גרויסן הייליגן צדיק. עם כל זה האט דער רבי געזאגט איך טו תשובה טאמער האב איך געהאט א הרהור רע אין לאגער, דאס מיינט צו זאגן, אזוי ווי משה רבינו האט פארגעהאלטן פארן אייבערשטן למה הרעותה לעם הזה, ווייל ער האט ליב געהאט אידן, ער איז זיך מוסר נפש געווען ער האט געהארגעט א מצרי מיט א שם כ ד ת און ער האט געמוזט אנטלויפן אין עקזייל אין גלות אסאך יארן, ער איז אוועקגעלאפן פון פרעה ווען ער איז געווען א יונגל, און ער איז געווען אלט אכציג יאר ווען ער איז געשטאנען פאר פרעה. שטעל דיר פאר וואסער א שווער לעבן ער האט געהאט, אלעס ווייל ער האט ליב געהאט א איד, און דער משה רבינו געט א זאג פארן אייבערשטן, למה הרעותה לעם הזה? און דער הייליגער רבי האט זיך צוגעקוקט אין לאגער וואס מען טוט מיט כלל ישראל, האט ער מסתמא אויך געהאט אמאל א הרהור דא און דארטן, רבונו של עולם למה הרעותה לעם הזה? ווי האסטו דען נאך אזא פאלק? כ'וויל זאגן. ברבים, כ'האב מיטגעמאכט מורא'דיגע שווערע יארן, ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוכים, און דער וועג וויאזוי יעדער האט אפגעזאגט, ניין ווייל אזוי ווייל. יא וויל, איך זאגן, כ'קען זאגן ברוך השם, איך בין חף מפשע, קיינמאל איז מיר נישט בייגעפאלן, רבונו של עולם פארוואס? איך טו דאך סוף כל סוף א גוטע זאך, קיינמאל איז מיר דאס נישט ברוך השם בייגעפאלן. די הייליגע חזל לערנען אונז אז הלל האט אויסגעלערנט אין שטוב אז אפילו ס'גייט חלילה נישט אזוי גוט ווי מ'וויל, זאל מען נישט שרייען. און הלל איז אריינגעקומען אין שטאט האט ער געהערט ווי ס'טוט זיך קולות, אז ס'איז געשען עפעס אן אומגליק, האט ער געזאגט אין זה בביתי, עס איז נישט אין מיין הויז, איז לכאורה שווער א קשיא פון וואנעט ווייסטו עס איז נישט אין דיין הויז, וואו אפילו די גרויסע צדיקים, די עשרה הרוגי מלכות, און גענוג צדיקים גמורים זיי האבן מיטגעמאכט שווערע זאכן, זאגן די ספרים ניין ניין ניין, נישט דאס האט ער געזאגט אין זה בביתי ביי מיר וועט נישט קומען קיין שלעכטס חלילה, נאר אין זה בביתי ווייל איך האב אויסגעלערנט ביי מיר אינדערהיים נישט צו שרייען אז ס'קומט חלילה שלעכטס איז מען מקבל די גזירה פונעם אייבערשטן. און דאס האב איך געטון די גאנצע צייט, כ'האב אויסגעלערנט ביי מיר אין שטוב, עס וועט אדורך גיין, עס איז נאר אן אדורכגאנגס פראסעס, און עז לאנג עז אונז האמיר נישט געטון עפעס שלעכטס, עז לאנג עז דו ביסט חף מפשע, דארפסטו דיך נישט זארגן, ס'איז דא א באשעפער, דער באשעפער וועט אלעס אויסגלייכן, אז ס'וועט קומען א צייט וואס ס'וועט זיין בחזרתו פרע הקפותיו, וועט מיר קענען יעדן זאגן, דו זעסט, מ'האט זיך יא געדארפט אננעמען פאר די קינדער. כ'האב נאר אלץ געזאגט אין שטוב, ביז ווילאנג ס'וועט נישט זיין אין די גאס א אויפמערקזאם אז ס'איז אלעס אמת און מ'גייט פארעכטן, ביז דעמאלס וועט דער אייבערשטער אונז נישט קענען העלפן. פארוואס? ווייל טאמער העלפט ער נעמט ער צו די בחירה. כ'האב אלץ געזאגט, ס'וועט מוזן קומען א צייט ווען יעדער וועט אנערקענען אז ס'איז געווען א חורבן און מ'דארף פארעכטן, דעמאלס וועט קומען גראד די ישועה. און פאר דעם איז נישט דא אפילו וואס צו טון, מען דארף נאר מתפלל זיין און בעטן ביים אייבערשטן אז מען זאל זיך האלטן, און מען זאל חלילה נישט האבן קיין הרהורים רעים אויפן אייבערשטן, דאס אלעס, א חוץ פון דעם, איטס נאט גאנע העפן. אזוי ווי עס איז געווען די מעשה הידועה מיטן הייליגן רב מיטן דברי חיים, עס איז געווען נעבעך א קינד וואס איז אריינגעקומען, עס האט געהאט א דיבוק, און מ'האט עס געדארפט ארויסטרייבן, און דער רבי שלוימעלע באבובער האט געהאלטן אז מ'זאל ווארטן אביסל, ווייל ס'האט געדארפט קומען עפעס א דאקטער, און דער דאקטער איז געווען נעבעך אן אפיקורס, האט ער געוואלט אז דער דאקטער זאל צוקוקן ווי דער הייליגער רב קען טון אותות ומופתים. למעשה דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט מ'טאר נישט אויפהאלטן א איד אפילו אויף א סעקונדע, דאס קינד דארף א ישועה, עט מען עס שוין מאכן. שפעטער ווען דער דאקטער איז געקומען האט רבי שלוימעלע, דאס איז דער ערשטער רבי שלוימעלע, האט פארציילט פארן דאקטער קוק וואסער א נס דא איז געווען. בקיצור. האט דער דאקטער זיך אנגערופן דאס איז א גרויסע חכמה, איך וויל זען אן אנדערע זאך, מ'עט איינעם אפשניידן א פיס, זאל דער הייליגער רב דער דברי חיים מאכן אז ס'זאל אים צוריק וואקסן דער פיס. בקיצור. האט רבי שלוימעלע אים געזאגט, יא, דאס דער רב וואלט עס געקענט באווייזן, נאר ס'איז דא א פראבלעם, דעמאלט וועסטו ווערן אויס אפיקורס. שפעטער האט מען עס פארציילט פארן הייליגן רב פארן דברי חיים האט דער הייליגער דברי חיים געזאגט אזוי האסט גוט געטוהן האסט אים גוט געזאגט אבער איינס זאלסטו וויסן אפילו ווען איך מאך ווען א נס אז ס'זאל איינעם צוריק וואקסן א פיס וואלט ער ווייטער געבליבן אן אפיקורס עד כאן המעשה איז יעצט ביי אונז איז אויך די זעלבע איך האב געטענה'ט דער אייבישטער העט זיך נישט אננעמען פאר א מענטש וואס ער שלאגט זיך אפילו פאר אידישקייט. ווי לאנג ס'איז נאך דא די נסיון, ווייל טאמער נישט נעמט ער צו די בחירה. קוק אין אלע אלטע מלחמות וויאזוי ס'איז געגאנגען. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן דער ציצת נובל צבי, דער מהר"י ששפורט. ער איז געגאנגען, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון איין לאנד צום צווייטן און פון צווייטן צום דריטן. פון איטאליע איז ער געפארן אויף אמסטערדאם, און אין אמסטערדאם האט ער אויכעט נאר געהאט דארטן א קליין פלאץ וואו מ'האט אים געלאזט זיין. וואס איז געווען זיין חטא? ווייל ער האט זיך געשלאגן פאר'ן אייבערשטן. יעצט דער אייבערשטער האט ווייטער געמאכט זיין הסתר פנים, דו שלאג דיך ווייטער, פארקערט דער כת ש"ץ, דער שבתי צבי, האט באוויזן מופתים מיט ניסים, און דער ציצת נובל צבי איז געווען א אויסגעפראסקעטער מענטש, ער איז געווען גארנישט, ער האט געמוזט אוועקלויפן פון איטאליע, ער האט געמוזט לויפן און לויפן. און מען האט אים אנגעטוהן צרות. וואס איז אבער געווען צום סוף? ווען שבתי צבי האט זיך שוין גע'שמד'ט, און מען האט שוין געזעהן אז ער איז א גוי, דעמאלס האט שוין דער ציצת נובל צבי, דער מהר"י ששפורט, אנגעהויבן אויפצובליען, דעמאלס זענען שוין געקומען אלע חכמי איטאליע, מען האט אים איבערגעבעטן, מען האט געבעטן ער זאל צוריקקומען, אבער ער האט שוין נישט געוואלט, ער איז שוין נפטר געווארן אין אמסטערדאם. ער האט שוין נישט געזוכט מער די גאנצע פאבליסיטי פון די רבנים און די וואס האבן אים געלייגט אין חרם מ'האט דאך אים אויך געלייגט אין חרם מ'האט דאך אים אנגעטון גרויסע צרות. פארוואס האט זיך נישט דער אייבערשטער אנגענומען די גאנצע צייט? ווייל בשעת ס'איז א מלחמה וויל דער אייבערשטער מאכן הסתרת פנים צו זען, אזוי ווי די תנא דבי אליהו ברענגט, יש מי שהתרוצץ מוחו עלי, דהיינו ס'האט זיך געפלעטערט דעם קאפ פאר מיר, און אטאמער זאגט מען דעם אייבערשטן ניין ס'איז נישט דא ווערט דער אייבערשטער מלא כעס. און טאמער זאגט מען ס'איז דא איינער וואס האט זיך צופלעטערט דעם קאפ פאר דיין הייליגן נאמענס וועגן, דעמאלטס איז דער אייבערשטער האט הנאה, דאס הייסט ועתה יגדל נא כח השם כאשר דברת לאמר, כ'האב אלץ געזאגט אין שטוב זאלסט וויסן ביז ווילאנג ס'וועט נישט ארויסקומען דער אמת אז ס'איז געווען זנות אלל אווער די פלעיס, און ביז ווילאנג ס'וועט נישט ארויסקומען דער אמת אז ס'איז דא אזויפיל און אזויפיל טויזענטער פגעים, און ביז לאנג ס'וועט נישט ארויסקומען דער אמת אז די אלע מענטשן. וואס מען טוט צו מאלעסטן, ווערן נאך די מאלעסטערס צו לויפן נאך נאך אנדערע, אדער זיי גייען אראפ פון וועג, אדער זיי נעמען זיך דאס לעבן, ביז דעמאלטס וועט זיך דער אייבערשטער נישט אננעמען, ווייל עס איז אינמיטן די מלחמה. ווען משה רבינו האט געדארפט אויסלייזן כלל ישראל האט עס געדויערט א לאנגע צייט, ער איז געקומען צו פרעה'ן, און פרעה זאגט אים זעה מיך נישט מער, און גיי ארויס פון דא, און אין די מדרש, לערנטס אין די מדרשים, ס'איז געווען לייבן מיט כישוף, מיט חיות, און. אלע מינע כישופן דארטן, און צוצוקומען צו פרעה'ן איז געווען א שרעק! און וואס האט עס נישט דער אייבישטער געמאכט מיט איינמאל? ווייל בשעת עס איז דא א הסתר פנים און דער אייבישטער וויל זען צו עס איז דא איינער וואס ער גלייבט אינעם אייבישטן, צו עס איז דא איינער וואס ער גלייבט אז דער אייבישטער וועט אויסלייזן, דעמאלטס איז דער הסתר פנים גרויס. נאכדעם, צוריק צו וועג, זעט מען ווי ווייט דער אייבישטער האט אונז באגלייט ביי יעדע זאך, ווי ער האט באגלייט משה רבינו'ן, ווי ער האט באגלייט א גאנצע נאכט ווען מ'איז געשטאנען שביעי של פסח אז די פייל מיט די אלע פרעה'ס רייטוואגן זאל נישט קענען אנרירן כלל ישראל, ס'איז געווען אן עמוד הענן מיט אן עמוד האש. אבער דאס איז נאר נאכדעם וואס ס'איז שוין דורכגעגאנגען די מישן וואס דער אייבישטער האט געוואלט דורכפירן און ער האט געוואלט זען צי די אידן גלייבן טאקע און ער האט געוואלט זען צי ס'איז דא מי שיש ומי שיש רוצה לסמוך עליו. דעמאלטס הייבט זיך אן דער געוואלדיגער הארת פנים יאיר השם פניו אליך ויחנך. דעמאלטס איז דער אייבערשטער נישט מסתיר פנים נאר מאיר פנים. פארקערט, די גאנצע צייט איז געווען ביי אונז די הסתרת פנים מורא'דיג גרויס. די פעדאפיילס זענען געפארן בעסער ווי אונז אין אלע עניינים. רוב מענטשן האט מען אדער אנגעסטראשעט אדער געגעבן געלט אונטערן טיש, מען האט אריינגעשטעלט אין תפיסה, איז געווען וואס זיי האבן זיך ארויסגעקויפט מיט טריקס. מען האט געזאגט ליגנט אין קאורט סיסטעם, מ'האט געטוהן, זיי האבן געטוהן כל דבר אסור, מען האט קיינעם נישט געטוהן גארנישט, און עס האט אויסגעזעהן ממש ואנוכי הסתר אסתיר, אבער דאס האב איך געוויסט און איך האב געהאלטן אין איין זאגן, וויבאלד ס'איז דא א הסתרת פנים איז א סימן אז די ארבעט איז זייער חשוב פארן אייבערשטן, און דער בעל דבר וויל אז מען זאל זיך ברעכן, און אונז וועלמיר זיך בלי נדר נישט ברעכן, מען איז נאכגעלאפן אין אלע גאסן און געשריגן, אה! ס'וועט דיר נישט גיין קיין שידוך ביז דו'סט נישט אויפהערן ביז ביז ביז. האב איך זיי אייביג דערציילט א מעשה, ס'האט מיר דערציילט א איד, זיין טאטע איז געווען א חסיד פונעם הייליגן בעלזער רב פון ר' ישכר דוב, געווען מקושר דארטן בלב ובנפש, איינמאל איז ער אריינגעקומען וויינען צו ר' ישכר דוב, האט ר' ישכר דוב געפרעגט וואס וויינסטו? זאגט ער איך בין געווען ביים דאקטער איך פיל מיך נישט גוט, און דער דאקטער האט געזאגט כ'האב דריי חדשים צו לעבן, אמאל אז מ'האט געהאט די עכטע מעשה. איז מען דאך געשטארבן גראד. און ר' ישכר דוב געט א קוק אריין אין קוויטל זאגט ער זענען אזאלעכע רשעים די דאקטוירים וועגן דעם שטייט טוב שברופאים לגיהנם אין הימל האט מען נאכנישט געפסקנט גארנישט און זיי האבן שוין דיר געגעבן דרײַ חדשים אין הימל האט מען נאכנישט געפסקנט וועגן א שידוך ווען און וואס און פארוואס ס'גייט שווער און דא איז שוין יעדער געווען ביזי זיי האבן שוין אלע געוויסט עס וועט נישט גיין ביז דו'סט דאס טון און דו'סט יענץ. ס'וועט גיין ווען דער אייבערשטער וועט מאכן א הארת פנים, און ס'וועט נישט זיין קיין הסתר פנים, און דאס וועט נאר זיין ווען ס'וועט ארויסקומען דער אמת, און לעצטנס האבן אנגעהויבן ארויסצוקומען דער אמת, קודם יעדער רעדט היינט, ס'איז נישט דא קיין איינער ווער ס'רעדט נישט, און יעדער זאגט ס'איז אמת. אוודאי פאררעכטן גייט נאך א ווערי לאנג וועי, אבער קודם אז ס'איז ארויסגעקומען דער אמת איז דאך שוין גוט, עס האט זיך געוואלט דענייען דעם אמת, נאכדעם איז געווען יעצט אן אסיפה פון הונדערט פופציג די גרעסטע דאקטוירים פסיכיאטערס, פון די גאנצע וועלט, און יעדער איז מודה אז ס'געשעהט, יעדער האט טויזענטער קעיסעס, און ס'האלט שוין דארטן אז ס'דא איינער פון די גרעסטע מחנכים אין ארץ ישראל, ער איז א גרויסער מוסר זאגער, ער הייסט ר' גמליאל ראבינאוויטש, און ער האט געזאגט יעצט איז דא אן אינטערוויו אין צייטונג, האט ער געזאגט, די אלע וואס זיי טוען בלעימען די קינדער וואס זיי גייען אראפ פון וועג, בלעימט מען דאס אויף די טעקנאלעדזשי, איז עס פונקט די זעלבע ווי מען זאגט אז אין הר נוף איז געווען די רציחה אין בית מדרש וואס מען האט געהארגעט די פיר אידן איז ווייל זיי דאווענען נוסח אשכנז. ער זאגט ס'האט גארנישט צו טון מען קען נישט בלעימען די קינדער מען האט נישט געלערנט מיט די קינדער אידישקייט מען האט מיט זיי נישט געלערנט וואס דאס איז קדושה מיט טהרה און צניעות און מען האט זיי אלע מכשיל געווען סאו אז ס'איז שוין ארויסגעקומען אין אלע זייטן יעצט איז שוין די נסיון נישט דא מער, יעצט איז די נסיון שוין פאריבער, יעצט דארף מען נאר זעהן מען זאל ווייטער טוהן צו פאררעכטן, און צו דעם בין איך דאך נישט די גרעסטע מומחה, ס'איז דא אויף דעם סייקייעטריסטס, סייקאלעדזשיסטס, און ס'איז דא גרויסע גבירים וואס זיי דארפן דאס אויסהאלטן, אבער דאס דורכברעכן אז ס'געשעהט און מ'מוז עפעס טוהן. דער חלק הניסיון איז ברוך השם דורך און היינט איז שוין נישט דא מער קיין הסתר פנים, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער צוגעפירט יעצט שידוכים אויך, צו זען צו כ'וועל פאלן פאר ענקערע סטופיד זאכן, עטס וועט זאגן ווען ס'וועט יא גיין א שידוך און ווען ס'וועט נישט גיין. און מען האט פראבירט צו קאלן, מען האט פראבירט צו רעדן שלעכטס, נאכדעם וואס ס'איז שוין געשען דער שידוך, יעצט איז שוין נאכן נסיון, יענער האט שוין אויך אויפגעהערט, דער הייליגער רמב"ן לערנט אונז, אין פרשת בוא, סוף פרשת בוא, א מענטש האט נישט קיין חלק בתורת משה ביז לאנג ער גלייבט נישט אז אלע אונזערע פאסירונגען שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, ביז דעמאלטס האט ער נישט קיין חלק בתורת משה. דער הייליגער ר' משה חיים לוצאטו אין ספר דעת תבונות סימן למד ו ברענגט אז א מענטש דארף וויסן אז א איד דארף זיין גאנצע הנהגה, און נישט בדרך הטבע, אלעס איז ניסים ניסים באהאלטן וואס אונז קען מען נישט פארשטיין. סאו מיט אזאלעכע גרויסע הייליגע ווערטער וויל מיר זיך אונז שלאגן מיט די ניסים? אונז אונז האמיר אזא פנים ווי די מצריים? ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז די אידישע טעכטער זענען געגאנגען האבן די קינדער אין וואלד. פארוואס? ווייל ס'איז געווען א גזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון. בקיצור, זיי זענען געגאנגען מ'האט עס געהאט אין וואלד. נאכדעם האבן די מצריים אנגעהויבן צו מערקן אז דארטן איז דא אסאך קינדער, אסאך קינדערלעך אין די וועלדער, וואס איז געשען? זענען זיי געלאפן הרג'נען די קינדער? האט דער אייבישטער געמאכט א נס אז די קינדער זענען איינגעזינקען געווארן אין דער ערד, אריינגעזינקען! נו, וואס האבן זיי געטון? זיי זענען דאך קלוג, זיי האבן גענומען אקער אייזנס, אן אקער אייזן גייט אריין דריי טפחים, ג' טפחים של מחרשת, גייט אריין טיף דריי טפחים אונטער דער ערד,

יעצט לאמיר זעהן וואס דא טוט זיך. די מצריים האבן געזעהן דא דא ניסים. א קינד קען נישט אריין גיין אונטער דער ערד און בלייבן לעבן. נו, איך פארשטיי נישט. דו זעהסט ס'איז דא ניסים, וואס גייסטו טון? גייסט נעמען אן אקער אייזן און דיך שלאגן מיטן אייבערשטנ'ס ניסים? דו האלטסט אז דער אייבערשטער איז נישט שטערקער פון דיין אקער אייזן? אז ער קען באווייזן אזאלעכע ניסים? די זעלבע האבן מיר אונז געטון דא. מען ווייסט אין אלע ספרים שטייט שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע. בפרט נאך א מענטש וואס האט זיך געוואלט אננעמען. פאר סעיפטי פון קינדער. דאס איז דאך די גאנצע זאך, די ערבים זענען געווען די קינדער און לויטן רמב ם וועט זיין משיח א ילוד אשה, דארף ער דאך אמאל גיין אין א חדר אין א תלמוד תורה, מען האט זיך געוואלט אננעמען פאר די קינדער, אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, ער העט עטץ ענק גיין שלאגן מיט די מענטש, וויאזוי? מיט אפקאלן מיט אפרעדן שידוכים, מיט לייגן א חרם אויף מיט אין אלע פלעצער אין די גאנצע וועלט ווי ס'איז דא א שול העט מען ארויסשטעלן די גרויסע פלאקאטן פון דעם איד און פון בלאט, מיט וועם שלאגט עטס ענק? עטס שלאגטס ענק מיטן אייבערשטנס תורה? מיט וואס? מיט אן האקער אייזן? מיט א איד און מיט א בלאט? און עטס האטס געקלערט עטס עטס ערגעץ אנקומען? סאו בחזרות אפאר הקפות אויף ברוך השם האט געטוהן צוויי שיינע הערליכע שידוכים און דעיס ווייזט פארן ציבור און ס'ווייזט פארן צוקונפט כמופת הייתי לרבים רבותי מ'זעהט א דבר עבירה אדער א דבר ערווה איז מען מחיוב די מינימום מוחה צו זיין. און ולה' הישועה, ווען נישט ווערט דאך בטל גאנץ תורת משה חלילה, אונז האמיר שוין נישט די גרויסע רבנים, דעם סאטמארער רעבן זכר צדיק לברכה מיט דעם קראסנער רב מיט די אלע וואס האבן מוחה געווען אויף אלע פירצות הדור, דו האסט היינט צו וועמען נישט צו רעדן אינגאנצן. ס'איז דא משמרת הצניעות, מאכט מען געלט איז גוט, מאכט מען נישט קיין געלט איז א גוטן טאג. ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן, און מען דארף קיינמאל זיך נישט אריינפאלן אין ייאוש, ס'שטייט ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו זאגט דער מדרש אין בראשית רבה, פרק פ ח, פסוק ז, דער יוסף הצדיק האט געבעטן דעם שר המשקים אז ער זאל אים נישט פארגעסן, זאגט ער, ער האט זיך מיט אים אויסגענומען תנאים, דער מדרש זאגט ער האט אויכעט געמאכט קושר קשרים, דער שר המשקים האט זיך ארומגעקניפט מיט קניפן אין זיינע האר, וואס יעדעס מאל ער וועט זען דעם קניפ וועט ער זיך דערמאנען אה ער דארף רעדן גוטס פאר יוסף הצדיק, זאגט דער מדרש, דער אייבערשטער האט געשיקט א מלאך ער זאל אויפקניפן דעם קניפ ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר דערפון, און נאכדעם זאגט דער מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט פארן שר המשקים, אתה שוכחו דו האסט אים פארגעסן, אני לא אשכחנו. איך על האב נישט פארגעסן. מיט אנדערע ווערטער, די מדרש לערנט אונז אז נישט דער שר המשקים איז דער וואס האט פארגעסן צו נישט פארגעסן, און נישט דער שר המשקים איז ווער עס האט געברענגט די ישועה פאר יוסף הצדיק, ווער האט עס אים געברענגט? אני, זאגט דער אייבערשטער, איך. יעצט די מדרש ברענגט אויכעט, שטייט ויריצהו מן הבור, מען האט ארויסגעשלעפט יוסף הצדיק פונעם גריב, זאגט דער מדרש כל תשועה, כהרף עין, ס'עט קומען א ישועה, אבער דארפסט דיך נישט זארגן, ס'עט קומען ווי אן אויגנבליק. זאגט ער, זעהסט ביי יוסף הצדיק, זאגט דער מדרש, ער האט ער גארנישט געוויסט, ער האט שוין פארגעסן פון שר המשקים, דער שר המשקים האט שוין פארגעסן פון אים, ס'איז שוין געווען א סאבדזשעקט וואס מ'האט שוין נישט געדענקט אפילו. זאגט דער אייבערשטער, דו האסט פארגעסן, איך נישט. זאגט דער מדרש, כל תשועה כהרף עין, יוסף הצדיק האט שוין נישט גע'חלומ'ט פון א ישועה, פלוצלינג קומט מען ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו, דאס איז געווען ראש השנה, איז ס'איז דא א גאנצער מדובר פון א מקיף מיט א ניקף, מ'זעהט יוסף הצדיק האט זיך געלאזט שערן ראש השנה, ס'איז געווען עפעס א מורא'דיגער ענין כהרף עין פלוצלינג, און דאס דארף מען וויסן יעדע ישועה גייט קומען פלוצלינג און נישט פון דארט ווי דו האסט געמיינט אז ס'וועט קומען, נאכדעם זאגט די מדרש ווייטער ביי די מצרים שטייט כי גורשו ממצרים, ס'האט פארטריבן, זיי האבן נישט געקענט אזוי שנעל גיין וויפיל מ'האט זיי ארויסגעווארפן, ווי שנעל מ'האט געוואלט זיי זאלן ארויסגיין. נאכדעם זאגט דער מדרש איז דא א פסוק אין מלאכי ג' קפיטל א', ופתאום יבוא אל היכלו, פלוצלינג וועט דער אייבישטער געבן א קום צו זיין היכל, פלוצלינג. יעצט דער מדרש ברענגט רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם, זאגט ער, דאס איז אלעס געמאכט, יעדע שלעכטס איז געמאכט לנסות את האדם, נאר. אויספראבירן דעם מענטש, זאגט דער מדרש תהלים קפיטל ק"ב, כי כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי, דאס איז א פסוק אין מיכה ז', פסוק ח', זאגט דער מדרש אלמלא נפלתי לא קמתי, ווען איך פאל ווען נישט קען איך מיך ווען נישט אויפהייבן, קומט אויס אז די גאנצע סיבה פון די נפילה איז זאלסט דיך קענען אויפהייבן. נאכדעם שטייט כי אשב בחושך ה' אור לי, אלמלא ישבתי בחושך ווען איך זיץ נישט אינעם חושך, לא היה אור לי וואלט מיר קיינמאל נישט געווען ליכטיג, דאס איז דער יתרון האור הבא מן החושך, סאו די אלע זאכן זענען נאר געמאכט צוצוקומען נענטער צום אייבערשטן, אין ספר שערי תשובה לרבינו יונה אין שער ב' שטייט ויש לבוטח בה' להוחיל, א מענטש דארף. וואס ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן דארף האפן כי יהיה החושך סיבת האורה אז דאס וואס ער זיצט אין חושך דאס איז די סיבה אז עס זאל אים אמאל ליכטיג ווערן. ס'ווערט געברענגט אין קהלת עת ללדת ס'איז דא א צייט געבוירן און עת למות ס'איז דא א צייט צו שטארבן. וואס איז די טייטש פון דעם? די טייטש איז אזוי, איינער איז געשטארבן פרעגט מען אה, ווי אלט איז ער געווען? אה, ער איז שוין געווען נײַנציק, אה, דאס איז שוין גוט, אה, דעמאלטס איז פיין. אה, ער איז געווען נאך א יונגער מענטש פון דרײַסיק, אוי א שאד, וויפיל קינדער האט ער איבערגעלאזט? און ביי די וועי פון וואס איז ער געשטארבן? ער האט געהאט א סטראוק? א הארץ אטאק? ס'איז געווען א דאקטערס מיסטעיק? זאגט דער שלמה המלך לאז אפ מיט די אלע נארישקייטן. עת ללדת, דער עת, איט וואז די טיים, די טיים וואז אפ, ועת למות. ס'איז דא א צייט צו געבוירן און ס'איז דא א צייט צו שטארבן, און די צייט קאנטראלירט דער אייבישטער, און ס'האט גארנישט צו טון מיט די סיבות וואס דו זעסט, א הארץ אטאק, א סטראוק, ער האט געקריגן א הארץ אטאק ווייל די טיים איז געווען אפ און דער אייבישטער האט אים שוין געוואלט אהיים נעמען, איז אויף וועלכן וועג דער אייבישטער טוט עס, דאס איז שוין וויאזוי דער אייבישטער וויל. יעצט קומט אויך חנוכה, וואס איז חנוכה? חנוכה איז א טרענדערל, א דריידערל, עטס ווייסטס וואס דאס ווייזט? דאס ווייזט אז דער אייבישטער פירט און ער איז מסבב אויף אלע סיבות. און די זעלבע איז פורים. פורים איז אויך א דריידערל, א גראגער, וואס מען דרייט עס. דער אייבערשטער דרייט די גאנצע וועלט, און ער דרייט יעדן סיבות, און וואס ער וויל טוט ער, און וויאזוי ער וויל טוט ער. און דער מענטש קען צו דעם גארנישט צולייגן, נאר אביסל תפילה און אמונה אינעם אייבערשטן, אז דער אייבישטער ווייסט וואס ער טוט און ער טוט אלעס פארן מענטש אז ס'זאל אים זיין גוט, נאר ס'איז דא א הסתר פנים כדי ס'זאל אים נאכדעם קענען ליכטיג ווערן. שטייט וישא יעקב רגליו אין פרשת ויצא, זאגט דער בראשית רבה, קאפיטל ע' און פסוק ח', כיוון שנתבשר בשורה טובה, וויבאלד מ'האט אים, דער אייבישטער האט אים מבשר געווען א גוטע בשורה, נשא לבו את רגליו, האט דאס הארץ געטראגן די פיס, דאס מיינט וישא יעקב רגליו.

ווי דער גוף דארף זיין, דארט טראגן זיי דעם גוף. יעצט שטייט ביי בה' השם אותך לרגלי. דער מענטש מיינט אז די סיבות טראגט אים אויף יענעם און יענעם פלאץ. ער דארף גיין פאר ביזנעס, פארט ער אויף יענעם און יענעם פלאץ. ער דארף גיין פאר וויקעישן, פארט ער פאר יענעם און יענעם פלאץ. אבער ס'איז נישט אזוי. נישט די סיבות טראגן אים פאר יענעם פלאץ. דער אייבערשטער טראגט דיך אויף יענעם פלאץ און ער געט דיר א סיבה כדי זאלסט דארפן דארט אנקומען. זאגט דער מדרש ווייל ס'שטייט מה' מצעדי גבר כוננו, דער אייבערשטער פירט דעם מענטש, ער מאכט נאר א סיבה אז דער מענטש זאל דארטן אנקומען, און די זעלבע איז יעדע זאך, ס'גייט פאר א מענטש שווער, אמאל שידוכים, אמאל אנדערע זאכן, דאס איז אלץ סיבות, און די סיבות פירט דער אייבערשטער. אבער נישט וועגן דעם גייט דיר אמאל שווער א שידוך ווייל דער עולם בארעדט דיך צו כדומה, ניין ניין ניין ניין, דיר גייט שווער א שידוך ווייל דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, און פארוואס? דאס קענסטו נישט פרעגן, ווייל דער אייבערשטער זאגט נישט אויס זיינע סודות, אבער אין יעדע זאך ליגט סודות איבער סודות, און די אלע סיבות וואס דו זעסט, דאס פירט אויך דער אייבערשטער, ממילא דאכט זיך די מענטש א מעשה אז די סיבות האט אים געברענגט צו דער האט גערעדט לשון הרע דאס האט אים אפגערעדט דעם שידוך און אזוי ווייטער יעצט מען דארף אויך וויסן ווען דער אייבערשטער געבט פאר א מענטש יסורים דורך צו גיין איז עס אזוי געמאסטן און געוואויגן פונקטליך אויף די האר די מעשה פון יוסף הצדיק לערנט אונז אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז יוסף הצדיק זאל אראפגיין אויף מצרים בפשטות ויבא יוסף את דבתם רעה. וירד מצרימה זאגט דער בעל הגדה אנוס על פי הדיבור, זאגן די ספרים ווייל ער האט גערעדט לשון הרע, אבער באמת האט עס געהאט נאך א גרויסע בחינה אז ער זאל אויסלייטערן גאנץ מצרים, ערבות הארץ, ווען נישט וואלטן אידן נישט געקענט האבן קיין קיום דארט, כאטשיג ס'איז געווען ערבות הארץ און ס'איז געווען דאס ארגסטע מקום זימה, און נישט געווען קיין איין קעיס אחוץ איין שלומית בת דברי, אבער אחוץ פון דעם איז נישט געווען קיין איין קעיס פון זנות, דער אייבערשטער האט ארויפגעלייגט זיין יו"ד קי אויף אידן, החנוכי, הפלואי. סא עס האט אין דעם העכערע בחינות, סא נאכדעם האט עס די ענין ויבא יוסף את דבתם רעה. אבער מען דארף וויסן יוסף הצדיק האט געדארפט דורך גיין גרויסע גרויסע צרות, מען האט אים אריין געווארפן אין א גריב, נאכדעם וואס מען האט אים אריין געווארפן אין א גריב האט מען אים פארקויפט, מען האט אים פארקויפט פיר מאל פוטיפר, סוחרים ישמעאלים מדיינים. ער איז אריינגעקומען אין א ערבות הארץ, דער מדרש ברענגט פארוואס האט מען אים געקויפט, פוטיפר האט אים געקויפט למשכב זכר, געווען א חזיר א מנוול, נאר ער האט געוואלט וואוינען מיט יוסף הצדיק מאכן מיט אים משכב זכר איז געקומען מלאך מיכאל און האט אים מסרס געווען, מען זעהט, מען זעהט פון דעם מדרש אז דאס איז דער בעסטער וועג ווי אזוי מען ענדיגט אפ מיט די אלע חזירים. עניוועי, און ער האט געדארפט דורכגיין נאך און נאך צרות מיט אלעם. נאכדעם די פוטיפר, די נסיונות וואס ער איז דורך געגאנגען, די גרויסע נסיונות, די ווייען וואס ער איז דורך געגאנגען, א יונג בחור'ל, פארקויפט געווארן פאר א קנעכט, ער האט נישט געזען אז ס'וועט נאכאמאל זיין ליכטיג, מען האט אים אריין געווארפן צו א שיקסע אין שטוב וואס האט אים מצער געווען, זיך געוואלט מיטן האבן זנות, מען האט אים אריין געשפארט אין תפיסה, זי איז אים געקומען יעדן טאג אין תפיסה אנרייצן, זי האָט אים געזאָגט, כ'וועל דיך אַרויסנעמען פֿון דאָ, טאָמער דו וועסט קומען מיט מיר זינדיקן. האָט ער געזאָגט, איך דאַרף דיך נישט, השם מתיר אסורים. און אַזוי ווייטער. שטעל דיר פֿאָר וואָס יוסף הצדיק האָט נאָך געדאַרפֿט דורכגיין. הערט אַ מעשה. שטייט אין פּסוק, אַז וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט. זיי האָבן געטראָגן פֿיינע בשׂמים. זאָגט רשי, דער דרך פֿון די אַראַבער איז, אַז מע טראָגט נפֿט ועטרן. און יוסף, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט יוסף הצדיק זאל מוזן שמעקן דעם שלעכטן ריח, האט ער געמאכט אז זיי זאלן פונקט דעמאלטס טראגן בשמים. אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, נאך די אלע יסורים וואס ער האט געדארפט דורכגיין, נאך די אלע צרות, נאך צען יאר זיצן אין תפיסה און נאך צוויי יאר, די גאנצע פרשה פון יוסף הצדיק, האט זיך דער אייבערשטער געזארגט אז אויפ'ן וועג ווען ער פארט אראפ אויף מצרים, וואס מען האט אים פארקויפט פאר א קנעכט, אויף דעם וועג זאל ער שמעקן פיינע בשמים. איר הערט? נאך די אלע יסורים איז דאך דאס ביסל שמעקן אביסל נפט ועיטרין געווען גארנישט, א קלייניקייט. האט דער אייבערשטער געזאגט, ניין, דאס וואס איך וויל אז ער זאל דורכגיין, דאס מוז ער דורכגיין, און דאס וואס ער דארף נישט דורכגיין וועל איך איבערדרייען סדרי בראשית אז די אראבער זאלן נישט האנדלען מיט נפט נאר זיי זאלן האנדלען גאר מיט שמעקעדיגע בשמים. ס'איז א מורא'דיגע זאך. אונז געפינען מיר אויכעט אז ווען די אחי יעקב זענען געגאנגען צו טרעפן פרעה'ן האבן זיי מיטגעברענגט נכאת וצרי, זיי האבן מיטגעברענגט די מיני בשמים, די מיני בשמים האט געברענגט אריין אין די אמונה פון די שבטים אז דאס איז די זעלבע גוטע שמעקעדיגע זאכן וואס דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז יוסף זאל שמעקן שלעכטס האט ער צוגעשיקט אראבער וואס האבן געהאט דווקא די מיני בשמים. דאס איז אלעס צו ווייזן אז אפילו ווען דער אייבערשטער געבט איינעם יסורים איז עס אויסגעמאסטן אויף די האר. די טרענספארטעישאן, דארט ווי דער אייבערשטער וויל נישט ער זאל דורכגיין יסורים, האט מען צוגעשיקט אראבער מיט אן אנדערע מין פרעיט קאמפאני, אלעס אנדערש. און מען קען זאגן אז דאס האט געגעבן יוסף הצדיק'ן דעם חיזוק. יוסף הצדיק האט געזען אז ס'איז אים אן עולם חשך. ער איז געווען מורא'דיג פארלוירן. ס'איז ממש אן עולם חשך בעדו. ווי די אראבער זענען געקומען מיט נכאת וצרי ולוט, האט ער געוואוסט אה, דער אייבערשטער איז משגיח, ווייל והא ראיה ער האט איבערגעדרייט דעם גאנצן סדרי בראשית וואס אראבער טראגן נעפט און ער האט מיר געשיקט פיינע בשמים, דאס האט אים געגעבן דעם חיזוק אז ער זאל זיך קענען האלטן אין די שווערסטע צייטן פון זיינע נסיונות, ווייל ער האט געזען אז דער אייבערשטער איז דאך משגיח אויף יעדן האר. און אויף יעדן ריח. און דאס איז וואס עס שטייט אין שיר השירים, קאפיטל ב', פסוק ט', שטייט. הנה זה עומד אחר כתלנו, אידישע קינדער האבן געמיינט אז זיי'ן נאך דארפן האבן אסאך אסאך צרות, זיי'ן נאך זיין אן עגונה ווי רש"י זאגט עס, זאגט זיי דער פסוק, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, דער אייבערשטער איז משגיח פון די חלונות, וועלכע חלונות? דער אייבערשטער האט זיך געמאכט אין הימל חלונות, אזוי ווי ס'שטייט, ראה ראיתי את עני עמי, דער אייבערשטער קוקט פון זיינע חלונות, און אויכעט מציץ, ער בליקט, מן החרכים. פון צווישן די שפאלטענעס קוקט דער אייבישטער און ער איז משגיח. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן די שידוכים קרייזיס. אונז האמער שידוכים קרייזיס, ס'איז דאך אן אומגליק, עס גייט נישט קיין שידוכים און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, לכאורה איז שווער א קשיא, אונז האלט מיר אין איין בעטן דעם אייבישטן זאל אונז אויסלייזן דריי מאל א טאג ביים דאווענען ביי שמונה עשרה, פארוואס לייזט אונז טאקע דער אייבישטער נישט אויס? פארוואס? פארוואס געט ער אונז נישט נאך אונזער בקשה? איז איך האב אייביג ליב מסביר צו זיין אויף אונזער שפראך. דער אייבישטער זאגט אונז אזוי, פון דעם גלות וואו איך האב דיך אריינגעלייגט גיי איך דיך אויסלייזן, איך האב נישט קיין פראבלעם. דעם גלות וואו דו האסט דיך אליינס אריינגעלייגט, דעם מוזטו דיך קודם אליינס אויסלייזן, נאכדעם וועל איך דיך אויסלייזן פון גלות וואס איך האב דיך אריינגעלייגט. יעצט, אונז האבן מיר שידוכים קרייזיס, דעם חלק וואס אונז האבן מיר זיך אליין אריינגעלייגט דערין, דעם חלק וויל אונז נישט דער אייבישטער אויסלייזן. און וועגן דעם האמיר דעם מורא'דיגן קרייסיס. כ'וויל ענק זאגן וואס ס'גייט פאר מיט א שידוך. קודם כל, פאר איינער טוט א שידוך, רעדט מען צאם כל דבר אסור. ס'איז היינט געקומען צו א מצב וואס אפילו נאכדעם וואס מ'האט שוין אפגעטון דעם שידוך קאלט מען אפ און מ'הייבט אן משוגע צו מאכן, מ'הייבט אן צו זאגן דו ווייסט וועם דו האסט גענומען און אלעס, פי, אך. און מ'רעדט צאם כל דבר אסור, און אסאך שידוכים גייען נאכדעם ווען מען זאגט צו צעטיילן זיך, וויל איך פארציילן א מעשה, ס'איז געווען ר' איסר זלמן מעלצער, ער איז געווען דער רב פון סלוצק, שפעטער איז ער געווען רב פון ירושלים אין חיי עולם, ער איז געווען דער שווער פון רבי אהרן קאטלער זכר צדיק לברכה, ער האט געהאט א חבר וואס האט געהייסן ר' דוד, וואס האט מיט אים געלערנט ביינאכט, יענער האט געהייסן ר' דוד, בקיצור. איינער קלאפט אריין אין די טיר און ער זאגט כ'וויל פרעגן עפעס דעם רב. ס'האט געדויערט איין מינוט די שאלה, און דער רב האט אים געזאגט ער זאל ארויסגיין אינעם וועיטינג רום ווייל ער וויל עס איבערטראכטן. קיצור דער רב האט זיך אויפגעשטעלט פון בענקל און ער האט זיך אראפגעזעצט אויף אן אנדער בענקל און ער האט אנגעהויבן צו ווארפן מיט זיך און ער האט אנגעהויבן ער ווייסט נישט וואס צו טון ער דרייט זיך אהער ער דרייט זיך אהין ס'עפעס געווארן זייער פאני דער רב דוד האט עס קיינמאל נישט געזען זאגט ער שנעל לויפט ער צו די רעבעצן די רעבעצן האט זי געזאגט עפעס איז מיטן רב איך ווייס נישט סאמטינג העפענד קיצור די רעבעצן קומט אריין און ער זאגט פארן רעבעצן ער זאל צוריק גיין צו די קאך און ער האט געזעסן אזוי א שעה צייט און ער האט געווארפן מיטן קאפ ער האט נישט געקענט קומען צו זיך בקיצור. ס'איז געווען א מדרש פליאה סיי פאר דעם חבר ר' דוד. און סיי פאר די רעבעצן וואס דא גייט פאר. דער רב האט זיך אריינגעזעצט נאכאמאל אין בענקל און נאכאמאל אויפגעשטעלט ארומגעגאנגען אין דעם צימער און רעדט אזוי צו זיך, ס'איז געווען ממש געפערליך. בקיצור, זיי גייען צו צום רב און זיי ווילן אים בארואיגן, זאגט דער רב גייטס יעצט ארויס ס'איז פיקוח נפש, גייטס שוין ארויס, כ'וויל נישט קיינער זאל מיך יעצט בארואיגן. דער סוף איז געווען אז דער רב רופט אריין דעם מענטש וואס האט געפרעגט די שאלה, ער איז געבליבן מיט אים אליינס, דער חבר איז נישט דארט געווען, און ער האט אים געזאגט וואס ער זאל טון, און ער האט זיך געזעגנט און ער איז אהיימגעגאנגען. דער ר' דוד איז נאכגעגאנגען דעם איד ווייל ער האט געוואלט וויסן וואס דא גייט פאר, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אז איך, מען האט מיר אנגעטראגן א שידוך עפעס א מיידל, און ער האט זיך נאכגעפרעגט און אלעס איז גוט געווען, און ער איז געווארן א חתן מיט א אידישע טאכטער. יעצט, אזוי ווי זי האט שוין געהאלטן פאר די חתונה, האט זי אים פארציילט א סוד, אז זי ווייסט נישט צו זי קען האבן קינדער, זי ווייסט נישט צו זי איז א בת בנים, זי האט עפעס א פראבלעם, מסתמא האט זי נישט באקומען איר וועסט אדער וואס, ס'איז נישט קיין חילוק. בקיצור, אזוי ווי זי האט אים דאס פארציילט, איז ער געקומען פרעגן דעם רב צו ער זאל אפלאזן דעם שידוך צו נישט. האט אים דער רב געזאגט, דער רב האט דורכגעווארפן אין זיין מחשבה אלע מיני וועגן וואס מען קען דא טון, נאכדעם ווען דער רב האט אים אריינגערופן האט ער אים געזאגט אזוי, לאמיר צו צולייגן די זאך, דו ביסט געקומען פרעגן אז דו האסט א ספק צו די פרוי קען האבן קינדער צו נישט, יעצט, טאמער זי קען נישט האבן קינדער, איז עס א ספק פון מצות פריה וריביה, וואס דאס איז א דאורייתא, איז טאמער קען זי נישט האבן קינדער איז עס א ספק פון א דאורייתא, אבער צו נעמען זי נישט האבן קיין קינדער איז איז עס א פראבלעם. זאגט דער רב ווייטער, איך האב אבער מהרהר געווען ווייטער ווייטער און ווייטער, איך האב מיך אויפגעשטעלט און ארום געגאנגען אין צימער און איך האב מהרהר געווען אזוי, טאמער וועל איך דיר זאגן אז דו זאלסט מבטל זיין דעם שידוך, עסטו גורם זיין אז דאס מיידל עט בלייבן מורא'דיג פארשעמט, זי עט האָבן אַ געװאַלטיקן עגמת נפש, דאָס עט איר מלבין פּנים זיין. און מלבין פּנים זיין איז אַזױ װי שפֿיכות דמים, װאָס דאָס איז אױך זיכער אַ דאורייתא. דאָס איז אַ זיכערע דאורייתא, אַז דו האָסט יענעם געהרגעט. זאָגט דער רבֿ, כ'האָב אָנגעהױבן צו טראַכטן, װאָס צו טאָן, דאָ דאָ צװײ דאורייתאס, װאָס זײ שפּילן זיך אַרום. האָב איך זיך מײשבֿ געװען, אַזױ װי דו עסט דאָך עס געטאָן בתום לבֿבֿך, און דאָס איז דאָך אַ זאַך, װאָס דאָס קען קײנער נישט װיסן, און דו האָסט דיך דאָך גוט נאָכגעפֿרעגט אױף איר. האט ער געזאגט, איך זאג דיר זאלסט נישט צוברעכן דעם שידוך, און א יאר ארום עסט מיך קומען רופן צום ברית. אזוי האט ר' איסר זלמן געזאגט פאר דעם חתן. בקיצור, ווען דער יונגערמאן איז געקומען רופן דעם רב צום ברית, האט דער רב געבעטן דעם רב דוד, ער איז א חבר זיינער, א חבר, א תלמיד, אז ער זאל מיטקומען צום ברית. אויפן וועג פארציילט רב דוד פאר ר' איסר זלמן, איך ווייס פונקטליך וואס דא איז געווען, ווייל דער חתן האט עס מיר פארציילט. האט זיך אנגערופן רבי איסר זלמן, איך וויל דיך בעטן א טובה, רעד נישט איבעריגע רייד. ס'איז גענוג וואס דו ווייסט, דארפסט עס נישט רעדן. שפעטער האט מען פארציילט די מעשה פאר'ן חזון איש. האט דער חזון איש זיך אנגערופן, דאס איז א גרויסע זאך, ביי רבי איסר זלמן מעלצער דאס איז פון זיינע קלייניקייטן, ער האט געהאט אסאך מער ווי דאס. עניוועי. איז צוריקקומען דא צו אונז, וויל איך אביסל רעדן פון דעם שידוכים קרייזיס, וואס אין דעם האמיר זיך אונז אליינס אריינגעלייגט, און ווייל אונז האמיר זיך אליינס אריינגעלייגט טוט אונז נישט דער אייבערשטער אויסלייזן דערפון, ער גייט דיך אויסלייזן נאר פון דעם גלות וואו ער האט דיך אריינגעלייגט, דאס וואס דו האסט דיך אליינס אריינגעלייגט דאס איז דיין אבליגעישאן זאלסט אויסלייזן. יעצט וויל איך פארציילן א מעשה. דער עולם איז אזוי נישט נזהר אין רעדן לשון הרע. והסר שטן מפנינו ומאחרינו מפנינו הייסט פאר מ'טוט א מצוה קומט דער יצר הרע און ער זאגט בע דו ביסט א בעל עבירה וואס וועט דיר העלפן דיינע מצוות, נאכדעם וואס דו האסט שוין אפגעטון די מצוה זאגט ער מע דו האסט נישט צוגעלייגט גענוג קאפ גענוג מחשבה און ס'איז נישט געווען גענוג איז דאס איז והסר שטן מפנינו פאר מען גייט טון א מצוה קומט דער בעל דבר און וויל שטערן מאחרינו נאכדעם וואס מ'האט שוין אפגעטון די מצוה שטערט ער נאכאמאל יעצט לאמיר עס צע צעלייגן. ווען א מענטש האט נאכנישט געטון א שידוך, איז דא אפשר אמאל א ענין וואס דו ווילסט אפרעדן א שידוך, נישט וואס דו מעגסט עס טון חס ושלום, אבער דו האסט א געוויסן, ווי מען זאגט, אינסענטיוו פארוואס דו טוסט עס. ס'איז דא א סוגיא פון תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, צו קנה צו לא קנה. פרעגט דער נודע ביהודה א קשיא, ווי קען מען שיקן א שליח מקדש צו זיין א פרוי איז דאך א תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, און אונז פסק'ען מען אז ס'איז לא קנה, ווייל דאס מיידל קען דאך ווערן א כלה צו אן אנדערן, האסט דאך אים צוגענומען דאס מיידל פון אן אנדערן. קיצור א גאנצע אריכות אין נודע ביהודה וויאזוי ס'העלפט שליחות. ס'אזוי, פאר יענער איז געווארן א כלה, צו פאר יענער איז געווארן א חתן, איך קען, לאזט זיך זאגן פארוואס איך וואלט געגאנגען אפרעדן א שידוך, איי קען היער איט, ס'איז נישט אויסגעהאלטן הלכה. אבער איך קען הערן וואטס ביהיינד. טאמער יענער איז שוין געווארן א חתן אדער א די מיידל איז געווארן א כלה, זיי זענען שוין אינגעידזשד און דאס איז עס, זיי ווילן זייער לעבן פירן אינאיינעם און קיינער טאר עס נישט צונעמען. און ליידער בעוונותינו הרבים אפילו נאכדעם ווען מען טוט אפ א שידוך קאלן אפ מענטשן, יא דו ווייסט נישט דער איז א שייגעץ, דער איז א גנב, דער אהער דער אהין, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. כ'ווייס וואס איך בין יעצט דורך געגאנגען נאכדעם וואס מ'האט שוין אפגעטון דעם שידוך. נאר ברוך השם איך האב אייביג אויסגעלערנט אין שטוב אז מ'טאר נישט רעדן קיין לשון הרע. איינער האט זיך געדאכט ער הערט די האטליין ס'איז פול מיט לשון הרע. ניין ניין ניין. א מענטש וואס ער איז א מזיק הרבים זאגט דער חפץ חיים מ'מעג רעדן לשון הרע. איז בקיצור. אז איינער קאלט אפ, אה, דו ווייסט, האסט געטון דעם און דעם שידוך, איך האב דיר עפעס צו פארציילן, האב איך אים גראד געזאגט, איך בין נישט אינטערעסירט צו הערן, יא הייבט אן צו רעדן לגיונות, זאכן וואס אונז ווייסן ס'איז לגיונות, הע הע, מען האט געזאגט אונז וויל מיר נישט הערן, וויר נאט אינטערעסטעד, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איך האב אויסגעלערנט אין שטוב די אלע פלעטקעכצער מיט לשון הרע'ס, סא איך בין נישט אינטערעסירט צו הערן, איך האב געזאגט א לאנגן האטליין אפאר וואכן צוריק, און גייט פרעגן יענעם אינפארמעישן. איז עס א זאך וואס מען האט נישט געקענט וויסן אן יענעם? אקעי. אבער א זאך וואס מען האט עניוועי געקענט וויסן. מיר איז דען אינטערעסאנט וויאזוי דו אנאלאזירסט דעם בחור צו דעם מיידל? הו גיווס א פלייאינג הוט וואס דו קער? און דאס איז אונזער חרבן. האבן מיר זיך אריינגעלייגט מיט דעי לשון הרע'ס. נעמט זיך צאם רעדן. ווער האט דיך געפרעגט ווער איז אינטערעסירט? יעצט מיין זון האט געטון א שידוך, קאלט איינער אפ, ער האט געוואלט. צו שטערן דעם שידוך ווייל זיי האבן דאך געמיינט אז אין דעם האלט זיך דאך די גאנצע מלחמה פון פעדאפיילס. קאלן זיי אפ, דו ווייסט ווי אלט די כלה איז? עס האט אנגעטראפן פונקט איינע פון מיינע קינדער? זאגט זי, יא, וואס הייסט די כלה איז שוין סיקסטי פייוו? פרעגט ער, אויב עטס ווייסט אז זי איז אזוי אלט און פארוואס האט עטס זי גענומען? דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? נו מ'האט זי שוין מער נישט געקאלט. בקיצור, איך בין געגאנגען פרעגן זיך אינפארמעישן וועגן דעם בחור וואס מ'האט אנגעטראגן פאר מיין טאכטער. פאר מ'האט נאך געזאגט א גוט ווארט. דאכט זיך ער איז א רויטער. שוין, ער איז א רויטער. און וואס איז אז ער איז א רויטער? יעצט ביי דיר איז א חסרון אז ער איז א רויטער. פארשטיי. כ'האב דיר צו זאגן נייעס, ווער ס'קען מיין האטליין שוין געהערט מיך אסאך מאל, האב איך ענק פארציילט אמאל א מעשה. כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, כ'האב שוין געלערנט דארטן באלד צוויי יאר, ס'איז געקומען א זומער זמן, ס'איז געקומען א בחור פון אמעריקע און דער בחור זאגט מיר, איך וויל מיט דיר רעדן אפאר מינוט. זאג איך אים יא, פארוואס נישט, דא קען מען רעדן. זאגט ער ניין איך וויל נישט אין בית מדרש ווייל אזנים לכותל כ'וויל מיט דיר רעדן א גאס אראפ, דעמאלטס איז נאך געווען בני ברק נישט פארבויעט, א גאס אראפ איז געווען נאך א רשות הרבים מ'האט געקענט זעהן אלעס, זאג איך אים פיין לאמיר גיין, און ער פרעגט מיך איך וויל דיך פרעגן אזוי ווי עס קומט יעצט א זומער זמן וויל איך וויסן איך האב געהערט זאגן ס'איז דא א פלאץ ווי מען קען גיין שווימען דא ווי ס'איז דא נישט תערובות ס'הייסט תל ברוך און איך וואלט געוואלט וויסן צו דו ווייסט וויאזוי מען קומט אן אהין? פארוואס האט ער מיך געפרעגט? ווייל איך האב געהייסן אין ישיבה דער שר התיירות. איך האב געקענט אלע פלעצער וואו צו פארן און וואו מען גייט און וואו מען קומט. איך האב אלעס געוואוסט. אז מען האט געלערנט פון רבן גמליאל דיבנה בין איך געגאנגען מיט די בחורים א טריפ צו רבן גמליאל דיבנה. אז מען האט געזינגען קה ריבון עולם בין איך געגאנגען דאנערשטאג ביינאכט זינגען קה ריבון עולם ביי ר' ישראל נגריה. איך האב געוואוסט די אלע מציאות. איך האב יעדן. איך האב ליב געהאט צו פארן. איך האב ליב געהאט צו פארן אויף אלע קברים און אויף אלע ציונים די צדיקים. עניוועי. איז דער בחור פרעגט מיך ווי מען גייט אויף תל ברוך, זאג איך אים הער אויס בחור טייערע דו ביסט אינגאנצן דא אנדערטהאלבן וואכן אין ישיבה, און די ישיבה איז זייער א חסידישע ישיבה, און קיינער וועט נישט טאלערירן אז דו וועסט גיין שווימען, דא גייט מען נישט שווימען, דו ווילסט גיין שווימען גיי אין אן אנדערע ישיבה, סא דער בחור לאזט אראפ דעם קאפ און ער זאגט מיר הרב נחום איך וויל מיך גיין דערטרענקען איך וויל מיך מאבד עצמי לדעת זיין. פרעג איך אים פארוואס ווילסטו דאס טון איך זעה דו ביסט זייער סואיסיידל איך האלט דו דארפסט זען א דאקטער. זאגט ער ניין כ'וועל דיר פארציילן דעם אמת, כ'בין אויפגעוואקסן אלע יארן אין חדר און יעדער האט מיך געטשעפעט, דו רויטער, דו רויטער, דו רויטע קי, ווייסט איך, ער זאגט ס'איז געווען וואס האבן מדקדק, ס'איז אזוי, ויקחו זאל נעמען אליך צו דיר פרה א קי אדומה תמימה אינגאנצן רויט, איז דא וואס האבן געזאגט פרה אדומה א רויטע קי ווייל זיי האבן נישט געקענט דעם דקדוק אבער ס'איז דא וואס האבן מיך אזוי מצער געווען אדומה תמימה אינגאנצן רויט, ס'איז געווען ממש א שרעק וואס דא איז פארגעגאנגען, בקיצור. מיין טאטע פלעגט מיר אייביג זאגן, מיין טייער קינד, ס'איז נישט געפערליך, וועסט אביסל אויפוואקסן, וועסט עלטער ווערן, זיי מיר וויזשניצע חסידים, כ'וועל דיך שיקן צום אמרי חיים אין די ישיבה, צו ר' משה'לע, צום ישועות משה, און דארט זענען בחורים מער ערנסטער, קיינער וועט דיך אפילו נישט באדערן, קענסט זיין זיכער אז קיינער וועט דיך נישט באדערן. שוין, האב איך אלץ געהאפט, ס'זאל שוין קומען דער טאג וואס מען קען פארן, מיין טאטע האט געזאגט ביי די פופצען וועט ער מיך שיקן, איך בין קוים פערצן, כ'האב שוין אויסגעפועלט ער זאל מיך שיקן ווייל כ'קען שוין נישט ליידן דעם עינוי הנפש, יעדער איינער איז מיך מצער. עניוועי דער טאטע האט מיך געשיקט, און כ'בין געגאנגען מיט אזא שמחה ארויף אויפן עראפלאן, כ'בין מיט אזא שמחה געקומען פארן אויף ארץ ישראל מ'וועט זיצן און לערנען, דער שלום עליכם פון די בחורים איז געווען העי! דו רויטער! פרה אדומה! דו רויטע קו! אדומה תמימה! און גאנץ רויט! און אויף עברית האט מען מיך גערופן דזשינדזשי! דזשינדזשי! עניוועי. וויל איך מיר גיין נעמען דאס לעבן, יעצט אז כ'וועל נעמען א מעסער דא אין די קאך און כ'וועל מיך הרג'ענען, וועט דאך זיין א פגם משפחה, קיינער וועט זיך נישט וועלן משדך זיין מיט מיינע ברידער און שוועסטער, אזוי יעצט הייסט עס איך בין געווען א שייגעץ, אן אויסווארף, כ'בין געגאנגען שווימען, ס'איז נישט געווען קיין מציל, און איך בין דערטראנקען געווארן, און פארטיג. כ'וועל בלייבן א רחמנות, מיין משפחה וועט בלייבן א רחמנות, אבער עס וועט נישט בלייבן אז זענען משוגע. זאג איך פאר דעם בחור לאמיך דיר עפעס זאגן, איך וועל טרייען צו נעמען קער, ווייל די וועג זיך צו גיין הרג'ענען דאס איז נישט קיין וועג, איך וועל טרייען צו נעמען קער וועסט צוריקקומען אין די ישיבה נאכמיטאג, איך וועל רעדן ביי לאנטש מיט די בחורים, כ'קום אריין אין די ישיבה און איך זאג פאר אלע בחורים, איר זאלט וויסן, ס'איז דא א בחור וואס ער האט לוקימיע, מען דארף האבן בלוט, בלאד טרענספיוזשען, מען דארף האבן הונדערט מנות בלוט. סא, בקיצור, א בחור קען דאך נאר געבן איין מנה, און דעמאלטס האבן געלערנט בערך הונדערט פופציג הונדערט זעכציג בחורים אין די ישיבה, נישט יעדער קען געבן, מענטשן וואס האבן געהאט געוויסע קראנקייטן קענען נישט געבן, העפעטייטעס וכדומה, מענטשן וואס האבן עס געהאט טארן נישט געבן, סא עניוועי, זאג איך די בחורים מען דארף האבן הונדערט מנות בלוט, כ'האב מיך אראפגעזעצט מיט א פעיפער מיט א פעדער, און כ'הייב אן צו זען ווער ס'קען אלץ געבן א מנה, איינער זאגט איך קען געבן צוויי זאג איך דער דאקטער וועט נישט לאזן, איינער זאגט מיין טאטע קען אויך געבן. זאג איך דאס דארפסטו קאלן דיין טאטן ווייל קען זיין דיין טאטע האט אנדערע זאכן. עניוועי, ס'איז צוזאמגעקומען אריבער הונדערט מנות בלוט. פרעג איך רבותי ווען קען מען עס געבן אז מיר דארפן שוין האבן דער בחור איז מסוכן יעדע מינוט קען ער פארלירן זיין לעבן חלילה. יעדער איז מסכים שוין צו קומען. זאג איך זיי יעצט וויל איך ענק דערציילן עפעס בחורים. ס'האנדלט זיך נישט דא פון לוקימיע ס'האנדלט זיך נישט דא פון גארנישט ס'האנדלט זיך דא א בחור איז געקומען פון אמעריקע און זיין טאטע האט אים צוגעזאגט אז קיינער וועט אים דא נישט טשעפען רויטער אינגאנצן רויט פונק א רויטע קו, דזשינדזשי, דער שלום עליכם פון די בחורים איז געווען די מיני ווערטער, רויט, אינגאנצן רויט, א פרה אדומה, דזשינדזשי. סאו כ'וויל פרעגן דעם עולם, אפשר וואלט מען געקענט רחמנות האבן אויף דעם בחור, דער בחור האלט זיך ביי נעמען דאס לעבן. סאו דא האב איך געזען, איינער זאגט לוקימיע וויל יעדער העלפן, דו דארפסט אים נישט געבן קיין בלוט, דארפסט גארנישט טון, דער בחור איז נישט קראנק, דער בחור וויל נאר נישט מען זאל אים טשעפענען און אינטעגענייזן יעדע מינוט נאכאמאל און נאכאמאל, וואס דאס איז זייער נישט גוט. אז די בחורים האבן געזאגט מ'האמיר נישט געוויסט ס'האט אים אזוי בארירט, אונז בעטן מיר אים איבער ער זאל צוריק קומען אין ישיבה און קיינער וועט אים נישט זאגן מער דאס ווארט, עניוועי נאכן לאנטש דער בחור איז צוריק געקומען יעדער האט אים איבער געבעטן און געזאגט אנטשולדיגט כ'האב נישט געוויסט ס'הארט דיך אזוי ווייט און זיי האבן אים איבער געבעטן און ער האט ברוך השם ער איז געווען א וואוילער בחור ער האט ברוך השם ער האלט וועי עהעד אוו די געים פון מיר כאטשיג ער איז אסאך יארן יונגער פון מיר ער האט שוין ברוך השם חתונה געמאכט אלע קינדער. און ער האט שוין געפירט אפאר אייניקלעך אונטער די חופה, און דאס הייסט געראטעוועט א בחור. ס'איז געווען א גבאי, א הויז בחור, איך ווייס פונקטליך וואס זיין טייטל איז געווען, ער האט געהייסן ווייס. ער איז געווען נישט דער אפיציעלער גבאי, דער גבאי איז געווען ר' איטשע דוד רעזמאוויטש, אבער ס'איז, ער איז געווען עפעס אזוי מער ווי אן ארויסהעלפער אויך. און ער האט פארציילט די מעשה פארן אמרי חיים פון וויזשניצער רבי, דער רבי האט מיך געלאזט רופן. ער האט שוין נישט געהאט גארנישט מיט די ישיבה דעמאלטס, איז נישט געקומען קיינמאל שוין פארלערנען, ער איז שוין געווען אין די עלטערע יארן, אבער ס'איז שוין געווען ממש אין די לעצטע דריי פיר יאר פאר ער איז אוועק, ווען איך בין אהיים געקומען איז די רבי אוועק, איך בין אהיים געקומען אויף רש נאך ראש השנה און ניסן איז די רבי אוועק אין למד בית, על כל פנים האט ער מיך געלאזט רופן און ער האט מיר געזאגט, האסט געראטעוועט א בחור דאס לעבן, זאלסט האבן א הייליג און א גליקליך לעבן, אזוי האט ער מיר געווינטשן, מיר געגעבן א גלעט און איך האב אים געגעבן א קיש אין די האנט. יעצט די מעשה האט עטץ שוין פון מיר געהערט מערערע מאל, און וויל איך יעצט פרעגן דעם עולם א קשיא, א פשוטע קשיא, ביי מיר איז רויט א מורא'דיגע גוטע מעלה, ווייל איך דערמאן זיך אז כ'האב געראטעוועט א רויטן בחור, איך האב נישט קיין פראבלעם אז יענער איז רויט, דזשאסט ביקאוז יו דאנט לייק די קאלער דאזענט מין עניטינג, און כ'האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט אויכעט, פון מהר"ם שיק זאגט אז א בחור ווערט אים ווייס די האר און האט מורא ער וועט נישט קענען א שידוך טון זאל ער עס פארבן רויט, הגם מ'טאר דאך נישט פארבן ווייל ס'איז א איסור פון לא תלבש, זאגט ער קודם אויף מקיים זיין מצוות פריה ורביה איז אביסל אנדערש און נאכדעם זאגט ער אז רויט איז א קאלער וואס קיין שום פרוי וועט זיך נישט פארבן היינט די אלע ספרדים אין ארץ ישראל פארבן זיך דווקא רויט ווייל זיי זענען אלע שווארץ די ספרדים זענען טונקלע הויט האבן זיי אלע שווארצע האר וועסט נישט זען קיין ספרדי נעטשרעל נאר שווארץ אזוי ווי די עפריקען אמעריקענס דא אין אמעריקע האסט געזען אמאל אן עפריקען אמעריקען זאל זיין א רויטער? קיינמאל נישט ווייל די הויט איז טונקל איז די האר אויך טונקל איז למעשה היינט פארבן זיך די ספרדים יא רויט ווייל אלע זענען שווארץ ווילן זיי טשענדזשען מאכן זיי רויט אבער לאמיר יעצט לייגן דעם מהר"ם שיק אין די זייט לאמיר זאגן אז אמאל האט מען זיך נישט געפארבט רויט פרויען האבן זיך נישט געפארבט דעי קאלער פרויען וואס האבן געהאט רויטע האר האבן חתונה געהאט זענען נישט אלע געבליבן בתולות איך קען מיך דערמאנען ס'איז געווען א איד דא אין ווילימסבורג וואס ער האט געגעסן טעג אין אונגוואר ביי מיין זיידן ר' אנשיל גרינוואלד. פלעגט ער מיר אלץ זאגן ער האט געגעסן דארט טעג און ער האט געהאט א שטוב פון רויטע מיידלעך, מיין זיידע האט געהאט א הדרת פנים א לאנגע רויטע בארד ר' אנשל, און די מיידלעך זענען געווען אלע רויט, מיין פעטער איז אויך געווען רויט, די אינגלעך זענען אויך געווען רויט, ווער עס האט געקענט ר' אברהם בער גרינוואלד איז געווען רויט, ער האט געהייסן פעטער בערי דער קעכער פון מאנסי, און ברוך השם אלע מיין זיידענ'ס קינדער האבן חתונה געהאט ברוך השם און זיי האבן אראפגעברענגט שיינע לעכטיגע דורות. סאו דזשאסט ביקאוז ביי דיר איז עס א פראבלעם מיינט דאך נישט אז ס'איז ביי יענעם אויך א פראבלעם, סאו ווען יענער פרעגט דיך אינפארמעישאן האסט נאך בכלל נישט גערעדט גארנישט. קודם האסטו אנגעהויבן אריינצולייגן א מיינוס, ער איז א רויטער. וואט איז דעט סופאוזד טו מין? מ'זאגט אין אמעריקע אז די פירסט אימפרעשאן דאס איז די וויכטיגסטע אימפרעשאן. סאו לאמיר פארשטיין דא, אונז זעמיר שוין אזוי ביליג אז מען פרעגט דיך אויף איינעם אינפארמעישן? האסטו נישט געלערנט דעם חפץ חיים וואס מען מעג יא וואס מען טאר נישט? אבער קודם פליגסטו אריין וואס ביי דיר איז עס א פראבלעם. די גאנצע בית המקדש איז וועגן דעם חרוב געווארן, מען האט געמאכט א קריץ אינעם אויג, אינעם דוקין שבעין, וואס ביי אידן איז עס א מום, און ביי די גוים איז עס נישט קיין מום, און ס'איז צוגעקומען צו א חרבן בית המקדש. און דאס איז א זאך וואס אונז מוז מען אנהייבן ווען מען זאגט טו טעיק קעיר ביקאוז איטס נאט ס'איז נישט גוט פלאס ס'קומט צו נאכדעם אז אויב מ'האט שוין א שידוך געטון הייבט מען אן אנצוקאלן יענעם יענער איז שוין לאנג אינגעידזשד אלעס וואס דו טוסט איז גייסט אים מאכן אריין ספיקות און ער זאל נישט צוגיין מיט א גוטן געפיל און מיט א גוט הארץ וואס האסטו פון דעם? דו גייסט שוין נישט באקומען נישט דעם בחור און נישט דאס מיידל פאר וועמען דו האסט געלאקערט צו פאר וועמען דו ווילסט דא א טובה טון און די זעלבע איז מיט אסאך זאכן מען זאגט אמאל א פרוי זי איז נישט קיין באלעבאסטע, מען הייבט אן צאם צו רעדן, ווילסט עפעס וויסן? אמאל נישט קיין באלעבאסטע איז מער ווערט ווי א באלעבאסטע, ווייסט פארוואס? כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט, א באלעבאסטע ווייסט וואס זי וויל, און זי דארף האבן א טשענדעליער פאר זעקס א האלב טויזנט דאלער, און זי דארף האבן א חתונה פאר פֿינף און פֿערציק טויזנט דאלער, און די פאטאגרעפי זאל זיין אַכצן טויזנט דאלער, און אז זי איז נישט די גרויסע באלעבאסטע האסטו נישט די אלע פראבלעמען, זי לעבט נישט פאר די וועלט. דו פארשטייסט אז וואס ביי דיר קען זיין דער גרעסטער חסרון און מאכט עס אוועק, ביי יענעם איז עס א מעלה, און דאס דאס פרעגט דיך קיינער נישט, קיינער פרעגט דיך נישט צו ס'איז א באלעבאסטע צו נישט, צו ס'איז רויט צו נישט, צו ס'איז הויעך צו נישט, צו ס'איז גראב צו נישט, צו ס'איז קורץ צו נישט. זאגט דער חפץ חיים אז א דבר הגלוי לעיניים טאר מען אינגאנצן נישט רעדן, טאר נישט רעדן פון אזא זאך, דאס איז לשון הרע, אז מ'זאגט אז ס'ברענט ביי יענעם אין שטוב נורא בי פלניא, איז לשון הרע, ווייל קען זיין ער זיצט און ער איז זיך עוסק אין סעודת מרעים א גאנצן טאג. סאו וועגן דעם איז דא שידוכים קרייסעס, די שידוכים קרייסעס האמער אונז קריעיטעד נישט דער אייבישטער, דאס איז דער גלות אונז האמער זיך אריינגעלייגט, און פון דעם וועט דיך דער אייבישטער נישט ארויסנעמען, ווייל פון דעם גלות ווי דו האסט דיך אריינגעלייגט נעם דיך אליין ארויס. אז מען גייט פרעגן איינעם אינפארמעישן דארף מען וויסן וואס צו זאגן, ווען צו זאגן, וויאזוי צו זאגן, און די סדר איז דאך. אז גראדע מען הערט שוין עפעס אפילו ס'איז ביי דיר נישט קיין חיסרון הייסט שוין אויב יענער האט עפעס געקרימט מיט די ציין, דאס וואס דו זאגסט יענער איז א רויטער צו יענער איז א גראבער צו יענער איז א קליינער צו ער איז א הויעכער דאס אלעס הייסט געקרימט מיט די ציין, וואס דו זאגסט שוין איז שוין נישט קיין חילוק דאס מיינט יענעם צו דיסריספעקטן, און אזוי ווי מען זאגט אייביג די פירסט. אימפרעשאן איז די מאוסט אימפארטענט אימפרעשאן, און דאס דארף מען זיך אונז אנהייבן אויסצולערנען, אונז מוז מיר אנהייבן צו רעספעקטן איינער דעם צווייטן, צו רעספעקטן די תורה, צו רעספעקטן די לשון הרע'ס וואס טאר נישט גערעדט ווערן, און ממילא אז מ'עט האבן א גוט ווארט אויף יעדן. עט זיין אויס שידוכים קרייזיס, עט זיך איינער משדך זיין מיט דעם צווייטן, איך דענק כ'האב אמאל געטוען א שידוך מיט איינע פון מיינע קינדער און איינער קאלט מיך אפ און ער וויל מיר צוזאם רעדן אלע לשון הרע'ס, זאג איך אים אינטערעסאנט, דאס מעג מען על פי הלכה טוהן, מען מעג רעדן לשון הרע? און נאכדעם ווען ס'מאכט זיך חלילה ביי איינעם אז ס'ארבעט זיך נישט אויס דער שידוך, זאגט יעדער, אה, דו האסט נישט געוואוסט? די גאנצע שטאט ווייסט דאך, דער איז א משוגענער, דער איז א שייגעץ, דער מחותן איז אזוי און דער אזוי, צו די מיידל איז אזוי, דאס ווייבל איז אזוי. פרעג איך יעדן א קשיא, וועיט א מינוט, מען האלט לאנג נאך א שידוך, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, מען האלט שוין פאר א גט, צו מיטן א גט, צו נאך א גט, וואס א רעכט האסטו יעצט צוזאמצורעדן לשון הרע? וואס א רעכט? איך דערהער נישט די ווארט. אה, דו ווילסט דיך אויפטון פארן מחותן אז דו האסט שוין געוואוסט פון דעם, און האסט עס געוואוסט ווערט אים יעצט גרינגער, און האסט עס געוואוסט וואס האסטו נישט געזאגט ווען ער האט געזוכט דעם שידוך? דאס דארף מען זיך אונז אנהייבן אויסצולערנען. ס'איז דא א בורא עולם וואס ער האט באשאפן די וועלט און ער פירט די וועלט, און אז מ'רעדט יענעם אפ שידוכים, אז מ'טוט יענעם וויי מיט שידוכים, וואס דאס איז די תכלית הבריאה, אויף דעם, זאגט דער סטייפלער, באצאלט מען עד סוף כל הדורות. דאס שטעלט זיך קיינמאל נישט אפ. קינדער, אייניקלעך און אור-אייניקלעך ליידן און זיי ווייסן נישט אז דער זיידע האט געהאט א מויל וואס האט געפלאפלט. שוין, יעצט, דאס איז געווען די תנאים דרשה. איך ווינטש דעם פאר פאלק א גוט און א גליקליך און א געזונט לעבן, זאל מעמיד זיין אמת'דיגע דורות, ס'זאל זיין דורות ישרים יבורך און ס'זאל זיין הוין ועושר בביתו, און וצדקותו עומדת לעד, אז ער זאל זיך פירן ווייטער ערליך און הייליג און אפגעהיטן ס'זאל זיין א כבוד פארן אייבערשטן און פאר די תורה, און אויך פאר די משפחה, מזל טוב מזל טוב מזל טוב.